א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אחרי קדושים. כ'לייג ארויף אן עמורדזשענסי, דער הייליגער באשעפער האט אזא סיסטעם אז טאמער טוט מען נישט איינהאלטן די תורה, זאגט ער דו ווילסט נישט איך ברויך דיך אויך נישט. אונז כאפן נישט אז אונז ברויך מיר אים מער וויפיל ער ברויך אונז. מען האט זיך ארומגעשפילט מיטן אייבערשטן און מיט די מקוואות, מען האט געמאכט ליצי ליצנות, די פאר ספרדישע אידן אין ארץ ישראל, די אידענעס האלטן דאס איין ערליך, די אשכנזישע אידן האבן שוין אינדערהיים נישט איינגעהאלטן קיין מקוואות, בפרט נאך די אונגארישע. איי איי איי, עניוועי, מ'האט געמאכט יעצט א זאך, אזוי ווי ביים לאגער האט מען געמאכט אז יעדער איד מוז גיין מיט א מגן דוד, א געלן מגן דוד, האט מען געמאכט אז יעדע מקווה אידענע מוז טראגן א שמאטע, א ברוינע שמאטע, פינקע שמאטע, וואס דאס ווייזט איז אז זי האט באקומען די וואקסין, כ'ליין דאך די אלע בלאגס, זיי שרייבן בפירוש אז די גאווערמענט האט געהאלטן, דער פאוטשי מיט די אלע משוגעים האבן געהאלטן אז זיי וועלן דא מאכן כאטש הונדערט פופציג מיליאן דאלער, דערווייל ס'נישט אריינגעקומען גארנישט, קיינער האט עס נישט גענומען, איז למעשה צווינגט מען ארויף אויפן מענטש, יעצט די באלאניטס קאלן מיך אן, זיי האבן מיך שוין אנגעקאלט היינט א גאנצן טאג, זיי זיצן מיט מיר אויפן טעלעפאן וואס מען קען טון, זאג איך אים איך ווייס נישט, כ'האב עס גראד איבערגעגעבן פאר הרב עובדיה יוסף'ס זון, כ'האב עס איבערגעגעבן פאר אסאך כלל טוערס, און ס'האט זיך אנגעהויבן א פייט, א מענואווערינג, מ'מענואווערט די זאך. ס'איז אן אנבעליוועבל טינג אז אויב זיי קענען דאס איינפירן די באלאניטס, די באלאניטס שרייען אונז האלט מיר נישט ביים נעמען א וועקסין, מילא אזא מענטש למשל ווי מיין זון האט געמוזט נעמען א וועקסין ווייל ער איז א פראנט ראנער, ער איז א דאקטער אין א האספיטעל, אבער זיי זאגן אונז האמיר נישט געהאט קיין איין קעיס, זיי זאגן א דאנק רב ראזענבערג, גראדע די באלאניט איך האב זיי געשאפט געלט זאל איבערפיקסן די מקווה. אין עפעס א דארף אין אזאטאץ איך ווייס וואו עס נתיבות בקיצור און זי קען מיך און זי זאגט קיינער גייט נישט ווערן א באלאניט ס'איז דא א מקווה ס'איז דא צענדליגע פרויען נאובאדי איז גאוינג נאו אינטו די מקווה קיינער האלט נישט ביים גיין אין די מקווה ווייל די גאווערמענט לאט נישט זיין א באלאניט נאר אז מ'נעמט א וועקסין זאגן זיי אונז האמיר נישט געהאט איין אינצידענט אין גאנץ ארץ ישראל נישט אין די גאנצע אמעריקע נישט איז במילא געווארן ביטער דער מצב עס זעהט זיך אויס אז איך בין גערעכט געווען. דער ס"מ האט געווינען, און ווער ווייסט וואס דאס גייט נאך אונז קאסטן. מען קוקט אויף די מנהיגי הדור זעהט מען, מען קוקט אן אז דער פרעזידענט פון אמעריקע ווייסט נאכנישט צו ס'איז דינסטאג צו ס'איז דאנערשטאג. דאס האבן מיר אונז דעזערווט. פארוואס? ווייל אונז האמיר געשטופט אין קינדער אין די מחילה, האמיר געשטופט אין מיידלעך, מ'האט געטון זנות, און דאס וואלט שוין דער אייבערשטער מוחל געווען, ס'איז דאך נאר אן עבירה. אבער צו נעמען אראפברענגען די אלע וואס זיי טוען אין דעם און מאכן פון זיי אש און פארעך, דאס בין איך נישט מוחל. קיין איינעם פון ענק בין איך עס נישט מוחל. סאטמאר קאקמאר אנגעקומען ארויף אויף אמעריקע האט זיך באזעצט אין ווילימסבורג און ער געזאגט איך וועל זיין דער מושל בכיפה און ווער ס'עט מיך נישט אננעמען האב איך שלעגערס איך וועל יעדן שלאגן. מיר האט דערציילט איינער, ער הייסט רבי חיים קלמן קליין, אז דער דער רבי האט דערציילט אמאל אז ס'איז געווען עפעס א מקווה, ס'איז געווען שאלות און דער רבי האט נישט געוואלט מען זאל עס נוצן. זאגט ער וואס מיינסטו האב איך געטון כ'האב געשיקט אפאר שלעגערס און זיי האבן צובראכן די מקווה. אזוי גארנישט דא. שוין נישט קיין שאלה אויך נישט. כ'וויל ענק זאגן איין זאך, רבותי, דער מצב איז שרעקליך, דער עולם ווייסט נישט ווי ווייט דער מצב איז אנגעצויגן, און נאכדעם אז ס'טארבעט אין מדינת ישראל גייט עס ארבעטן יעצט אין אמעריקע אויכעט, דאן מוזן מיר אלע כולנו מתים, מוזן מיר אלע אויסשטארבן, זיי זאגן אליינס אז ס'קען אין א יאר און צוויי און פיהר יאר ארום מאכן אזא סייד עפעקט אז דער מענטש זאל נישט קענען ווייטער עקזיסטירן, דער מצב איז שרעקליך, כ'האב היינט גערעדט מיט א גרויסן דאקטער ער איז אין ארץ ישראל, כ'מיין איך רעד וועגן די עניינים, זאגט ער מיר ער געגאנגען יעצט פון איין פלאץ צו נאך א פלאץ איז א ווארד ווי ס'איז דא סטראוק מענטשן, זאגט ער מיר דעי אלל העד די וועקסין אידער די פירסט וואן אדער די סעקאנד וואן די פעסט פיו דעיס, ס'איז ממש נישט צום גלייבן און דאס מוז זיך כלל ישראל לאזן? הע הע מ'האמיר א מדינה וואס? א מדינה של גיהנום, עניוועי די מצב איז נישט גוט אויף דעם. און אין די מגילה כי אם החרש תחרישי בעת כזאת נאר מ'זעט צו נעמען דעם שבת קודש מיט מ'מוז מחלל שבת זיין ס'גייט זיין לעבעדיג רבותי ווי העפט טו פוט אן ענד טו אלל דיס. כ'האב געוואלט ווארענען פארן עולם א וויכטיגע זאך, אזוי ווי ס'איז דאך יעצט אנפאנג, ס'איז נאך נישט זומער, ס'איז נאך ספרינג, וויל איך ענק מעורר זיין, למשל איך קויף איין אין א סטאר, יא, ס'קומען דארטן מיידלעך אכטע ניינע ביינאכט, מען הייבט אן איינצוקויפן און ס' דרייען זיך פרענדס, ס' איז דארט לעבעדיג, ס'איז דא באהאלטענע איילס ווי מען קען נישט קוקן פון איין עק ביז צום צווייטן, און בכלל דער גאנצער געגנט ארום און ארום, און אין אלע געגנטן איז אזוי, אין אלע געגנטן ביי די אוטסקערטס, אזוי ווי לאמיר זאגן פלאשינג עוועניו, איבעראל דארף מען וואטשן, למשל פאריאר האט מיך אפגעקאלט איינער וואס כ'האב געהאלטן אז ער איז א משוגענער, ער זאגט הרב נחום טו מיר א טובה קום אריבער דא יעצט אויף פלאשינג עוועניו און איך וויל דיך טרעפן. זאג איך אים אקעי וואס ווילסטו פון מיר? זאגט ער איך טו זעהן ווי א יונגערמאן פון ווילימסבורג זיצט אויף די פארק, אויף די אנדערע זייט איז דא א פארק ווייל ס'איז דא די גוישע הייזער, איך טו זעהן ווי ער זיצט מיט א שווארצע אן א בושה, זאגט ער איך זעה זי פון מיין פענסטער. ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז דער עולם זאל אנהייבן, שטאט זיך אריינצולאזן אין די אלע בולשיט סטאריס אז די ציונים האבן געהארגעט משיח'ן, וויל איך ענק זאגן ענקער נישט צניעות האט געהארגעט משיח'ן. און מען זאל אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער אביסל מער צניעות און אביסל מער יראת שמים, און אז אזא מיידל טאר נישט זיך דרייען מיט אנדערע מיידלעך, און דארטן וואו ס'איז דא בחורים טאר זי זיך זיכער נישט דרייען, און הייבטס אן צו טון קאנסטראקטיוו, הערטס אויס וואס מען זאגט ענק. יעצט זאגט מיר איינער אז ער איז געגאנגען מיט זיין רעבעצן איינקויפן אין וואלאבאוט סטריט, די גראסערי הייסט וואלאבאוט פרעש, קעגן איבער קראלע בית מדרש, די גאס איז די וואלאבאוט. גאס, די באקאנטע וואלאק באד גאס, וואס אויף יענע גאס איז אויף איין זייט וואוינען אידן אויף איין זייט גוים, איז דרייען זיך דארטן גאנצעטע נאכמיטאגס און פארנאכטס און ביינאכט הונדערטער מיידלעך בלי שום גזמאות, זיי דרייען זיך אין די גאס מיט פרענדס, כאילו אזוי ווי קראון הייטס אין שמחת בית השואבה, און נאכדעם וויל דער עולם וויסן וואס גייט פאר דא, פארוואס ווערט אהינגע'הרג'עט און פארוואס ס'געשעט אזאלכע לאווערס לעינס און די אלע צרות וואס ס'קומט. דאס וואס דער אייבערשטער רודפ'ט אונז ווייל אונז זעמער נישט געווען צניעות'דיג, דאס האט זיך נאך נישט אויפגעהערט ווייל אונז זעמער נאך נישט בעסער געווארן, מען שטייט נאך פאר גרויסע מלחמות און פאר גרויסע צרות חלילה, און דער סמארטפאון האט מיט דעם גארנישט צו טוהן, כ'האב ארויפגעלייגט מיט יארן צוריק פון א טעלעוויזשען סטעישאן אן עדווערטייזמענט, איטס טען א'קלאק עט נייט, דו יו נאו וועיר יור טשילדרען אר? כ'האב עס שוין איבערגעזאגט אסאך מאל, אפאר וואכן צוריק אויכעט. רבותי, איטס לעיט עט נייט, דו יו נאו וועיר יור טשילדרען אר? דו ווייסט מיט וועמען זיי דרייען זיך? צו מיט אן אנדער מיידל צו מיט א בחור? רבותי, לאמיר טון קאנסטראקטיוו פאר ס'געשעהט אן אומגליק, ווייל נאכדעם ס'וועט געשעהן אן אומגליק וועסטו שוין נישט קענען עס פארעכטן, היינט אויך מיט א קאר קען מען דאך איבעראל פארן און אנקומען, יעצט איך האב א גרויסע מחלוקת מיט רב אברהם האגער, און ער טענה'ט אז דאס אלעס וואס איך זאג איז שקר ווייל ער האט געלערנט אין פארטא ריקא אין א גוי'אישע שולע און ער ווייסט נישט, מ'האט אים נישט געטאטשט, שוין עפעס איז שקר, ער האט מיך אפגעפרעגט, שוין יעצט פארציילט ער א מעשה נישט איך, איך וויל עטס זאלט'ס עס אויסהערן, ער פארציילט עס, די מעשה גייט אזוי אז ס'קומען חברה דארטן צו אים אין פענסלוועניע, אין פינעסלאווע שטאט, פענסלוועניע, און דארטן קומען חברה, און די גוים זיינע זאגן אים אז ס'קומען דיינע מענטשן, פרעגט ער ווי אזוי הייסן זיי, זאגט ער דאס וויל איך דיר נישט זאגן, ווייל זיי דרייען זיך דא אין אלע בארס, און נאכדעם גייען זיי צו די זונות. זאגט אברהם נחום, איך מוז תשובה טון, איך זע דו ביסט גערעכט, דו האסט געווינען, הער עס אויס, איך וויל זאלסט עס הערן. יא דאס איז א עולם הפוך צעדרייט די וועלט, יו נאו איי גאו טו א קאסטומער יו נאו א מיוזיק סטאר טו דו מיי ביזנעס מיט מיוזיק ענד דעי געט סאו העפי אוי די אידן די דזשוז דעיר ווערי נייס יו נאו דער'ס דזשוז דעט קאם אראונד היער באט איי קענאט טעל יו דעיר נעימס איי סעי וויי נאט קאז זיי גאו אראונד די בארס ענד דו דעיר טינג יו נאו סאו איי דאנט וואנט דעם טו קאמפראמייז דעם איי דאנט וואנט דעם טו בי אין טראבל דעטס סאם טינגס דעט איי ניד טו היער סאמטיימס פארשטייסט אידן גיין דעי גאו אאוט אוו טאון ענד דעי טינק ענד נאובאדי סיס מי, וועל די גויים סי יו, שוטה, די גויים סי יו ענד דעי רימעמבער יו. טענה'ע, אוי, יו מעיד מיי דעי, יוי, איך דארף שוין די נאכט נישט שלאפן אפילו, איים טרייאינג טו טעל יו מיט וואסערא חברה דו האסט דיך אריין געדזשוינט די דזשוז, איך זאג דיר דאך, איך דערצייל דיר א מעשה און דו גלייבסט מיר נישט, און נחום איז א ליגענער, נוי, דו קענסט נאר גלאנץ, גלאנץ איז א ערליכער, אוודאי, אבער איך קען אנדערע אויכעט. ט, איך האב דאך עס מיטגעמאכט. מ'איז געפארן יעצט איז מען געפארן צו ר' ישעי' בר' משה, ר' משה בר' ישעי', די האול ניין יארדס, הע הע, איך זאל האבן אזויפיל גוטע יארן נאך, וויפיל פיטיקלעך מ'האט אריינגעשטופט אין די אונגערישע גויטעס דארט, יא, איך ווייס וואס דארט גייט פאר, דער וואס האט געדארפט זיין דער קעכער ביי ר' ישעי' בר' משה איז איינער וויזל וואס אונז לויפן מיר אים נאך, ער איז אנטלאפן פון ארץ ישראל, ער האט געארבעט אין א האספיטאל, ער האט געגעבן צו עסן, און ער האט אפגעטרענט קינדער. אונז זעמיר נישט קיין בהמות, כוונהו אבי יור קאמינג אפ טו ריאליטי. מ'האמיר געהאט פאריגע וואך אין די סדרה פרשת תזריע און מצורע. בקיצור, תזריע רעדט זיך דארטן וועגן א פרוי טאמער זי האט א קינד, ווען ס'איז דם טהור און ווען ס'איז נישט דם טהור, כ'וויל נישט אריינגיין יעצט אין די אלע הלכות, כ'וויל נאר איין זאך מעורר זיין אז. געטראפן אין א גוי'אישן ביכל וואס דאס איז איינע פון די גרעסטע אנגענומענסטע העלט מעגעזינס אין די וועלט, זאגט ער דארט קלאר און דייטליך אז די אלע פרויען זייט ס'איז דא די קאוויד איז די וסתות פון רוב פרויען זענען אנדערש געווארן, רוב פרויען ווייסט ער נישט, אין די וועלט איז דא מיליאנער פרויען אבער פון דעם ווער זיי האבן זיך געקומען טשעקן אין זיין לעבערעטארי און אויכעט אז מ'האט גענומען די קאוויד נידל האט עס געהארגעט אלעס, ס'איז דא דארט א פרוי וואס זי זאגט. שוין אלט זעכציג, זי האט אנגעהויבן צו באקומען א פיריעד אזוי ווי ווען זי איז געווען א טינעידזשער, ס'האט געגאשט, דאס שטייט אין שלחן ערוך שופעות ומזלפות. כ'האב איבערגעקערט די גאנצע וועלט, כ'האב אפגעקאלט אלע רבנים, כ'האב עס ארויסגעשיקט, און די רבנים פרעגן מיך, נו וואס זאגט איר, וואס קען מען טון, זאג איך, איך ווייס נישט, א פרוי וואס האט נישט קיין וסת קבוע, איז דא איין שיטה אז מ'דארף זי גט'ן, ווייל דו ווייסט דאך נישט ווען ס'וועט קומען, און זי וועט עובר זיין אויף א איסור כרת, ער מיט איר. געקומען די הייליגע חזל און זיי האבן געלערנט אין די גמרא, סתם נשים חזיות ללמד יום, סתם פרויען זעהן צו דרייסיג טאג דארף מען אפהיטן דעם דרייסיגסטן, יעצט די שאלה איז צו ס'איז דרייסיג מיט איין און דרייסיג צו נישט, חוות דעת זאגט אז מ'זאל אבאכט געבן דעם איין און דרייסיגסטן אויכעט. יעצט פאריגע וואך איז געשטאנען אין חומש והזרתם זאגט רש"י אין והזרתם אלא נזירה והזרתם הייסט נישט מען זאל ווארענען נאר והזרתם הייסט מען זאל זיי אפשיידן יעצט ווען זאל מען זיי אפשיידן פאר ס'דארף קומען די וסת דו ווייסט דאך אבער נישט ווען איז אזוי ווי סתם פרויען זעהן צו דרייסיג טאג האבן די חזל קובע געווען דעם דרייסיגסטן טאג נאכדעם איז דא אסאך שיטות אז ס'זאל זיין דער איין און דרייסיגסטער טאג ס'איז דער חוות דעת די פתחי תשובה ברענגט עס, און מען איז זיך נוהג פורש צו זיין אום דרייסיגסטן מיטן איין און דרייסיגסטן, ווייל דאס איז זייער א הארבער וסת, ווייל ס'איז סתם נשים חזיות ללמד יום. נאכדעם איז דא נאך א זאך די הפלגה, די הפלגה הייסט וויפיל ס'איז דא פון איין ראיה צו די צווייטע, איז טראכט מען אז ס'וועט אזוי לאנג נעמען אז ס'זאל נאכאמאל ארויסקומען די שלעכטע דם נידות פונעם רחם, און זי וועט נאכאמאל זעהן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, אז ס'איז דא וואס האלטן אז ס'האט צו טוהן מיטן יום החודש וועלכן טאג פון חודש ס'איז געשעהן, ווייל פאר איר איז דער יום החודש א שוואכער טאג. דאס איז זיך פורש זיין. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא וואס האלטן ס'איז דער יום השבוע אויכעט. יעצט ביי די הפלגה, וויפיל ס'איז געווען פון די פריעריגע וועסט צו די, איז דא צוויי שיטות, ס'איז דא די באקאנטע שולחן ערוך הרב, די תניא וואס ער האלט אז מ'דארף ציילן עונות. עונות מיינט אז א טאג האט צוויי עונות, פֿיר און צוואַנציק שעה, צוועלף שעה און צוועלף שעה. איז אז זי האט געזעהן ביי טאג, ביי די הפלגה, נעקסטע מאל קוקט מען ווען ס'האט געזעהן דא, און דעמאלטס איז ער זיך פורש אז ס'איז ביי טאג איז ביי טאג און אז ס'איז ביי נאכט איז ביי נאכט. ביי שלושים און שלושים ואחד איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה ווייל מען איז דאך זיך פורש סיי שלושים סיי די נאכט פריער און סיי דעם טאג איז ממילא פאלט דאס שוין אריין סא סאו פאר סאו גוד נאכדעם הייבט זיך אן צוויי זאכן זייער שווער איך פסק'ן שוין יארן יארן וועסטעס כ'האב שוין ארויסגעגעבן א חיבור דרײַסיק יאר צוריק דערויף און נאך ביז צום היינטיגן טאג האב איך נאך שווערע פראבלעמען מיט אסאך שאלות ווייל דאס הייסט ס'איז די וועסט וואס ס'קומט צו מיט עפעס א זאך, למשל זי נעמט זיך גענעצן אנדערע זאכן, איז ווערט אנגערופן אין שולחן ערוך א וועסט הגוף, אז דער גוף שפילט צו, דער גוף ברענגט א שיקט א סיגנעל און נאכדעם קומט די וועסט, יעצט דער מורה הוראה דארף זעהן ער זאל נישט משוגע מאכן די פרוי, ווייל אז ער עט זי צו משוגע מאכן עט זי טאקע ווערן צומישט. נאכדעם איז דא די שווערסטע וועסט דאס הייסט א וועסט קבוע. ס'איז דריי מאל צו די זעלבע צייט. יעצט ביי וועסט קבוע קענסטו סטאמבלען כמעט אלע רבנים, זיי הייבן נישט אן צו וויסן וואס טוט זיך. איך האב געמאכט א ספר האב איך אריינגעשריבן אז טאמער זי האט געוויסע טעג, למשל זי האט צוויי מאל זעכצן, צו זי האט צוויי מאל צוויי און צוואנציג, זאל זי שוין אנהייבן צו קוקן, ווייל אויף הפלגה קען דאס שוין זיין א וועסט קבוע, ווייל די הפלגה איז דאך פון ווען ביז ווען. ס'איז זייער שווער אויסצולערנען הלכות וועסטעס מיט איין מאל, וועגן דעם האב איך שוין געמאכט יארן צוריק א פראגרעם אויף דעם, און אין אלע אינטערנעטס איז עס דא, ס'איז דא שוין וואס האבן געמאכט בעסערע און זיי האבן אהער געמאכט אהין געמאכט, למעשה איך האב נישט ארויסגעגעבן אלע שיטות ווייל כ'האב נישט געוואלט צו צומישן די פרוי, אבער איך האב ארויסגעגעבן די אנגענומענע שיטות, למשל ווען א פרוי האט א וועסט קבוע און זי הערט אויף צו זען קביעות'דיג און נאכדעם זעט זי נאך איין מאל קומט עס צוריק. דאס האב איך ארויסגעגעבן, אבער דאס איז מורא'דיג שווער, נאר דער קאמפיוטער קען דאס כאפן. איך האב געטרייט צו מאכן ס'זאל זיין זייער נאנט צום שכל פון די פרוי אז זי זאל עס קענען אליין פירן. מ'נוצט עס היינט אין די גאנצע וועלט. עניוועי, איך האב ארויסגעגעבן געוויסע לוחות יעדעס יאר. היינט אין אלע מקווה'ס נוצט מען די לוחות, ווייל ס'ווייזט פונקטליך צו ס'איז א סטרעיט ליין צו א שיפע ליין, זעט מען גראד צו ס'איז געווארן א קבוע צו נישט. ס'איז מאטעמאטיקס דאס אלעס. כל פנים איז זייער אסאך רבנים איך בין זיי מעורר וואס ס'שטייט פרעגן זיי נו וואס זאגט איר? זאג איך ווער ווער בין איך איך זאל זאגן איך בין נישט קיין מיינונג זאגער די גאנצע פארוואס מ'דארף וואטשן דרײַסיק און איין און דרײַסיק זאגט די גמרא סברה ווייל סתם נשים חזיין ללמד יום יעצט דארף מען דעם דרייסיגסטן צו למד מיינט מען אין די למד צו נאך די למד איז א מ ד האלט דער חוות דעת מיינט נאך די למד אבער דאס איז ווייל ס'איז סתם נשים חזיות סתם פרויען זעהן צו דרייסיג טאג אבער וואס זאל איך דיר יעצט זאגן די מעדעצינען האט פארדרייט איר וסת זאל איך דיר יעצט עפעס זאגן איך קען דיר גארנישט זאגן זענען ארויסגעקומען היינט מיט א סטאדי אז די גאנצע נידל העלפט גארנישט סאו יעדן טאג איז דא נייע סטאדיס? ס'איז סתם געווען א געלט ביזנעס מען זאל אויס סאקן ביים עולם דאס געלט און אלע העכער פֿופֿציק צו זעכציק וואס זיי האבן א מיחוש'ל זאלן גיין אויף עולם הבא יעצט זיי זענען נישט גערעכט ווייל אונז קומט זיך אויך צו לעבן אונז האבן געארבעט א גאנץ לעבן מען זאל האבן דאס ביסל אינשורענס נאר איך קען זיי אויך פארשטיין כ'האב אמאל געארבעט פאר א באלעבאס איך האב באצאלט די בעסטע אינשורענס ער האט געהאט אלעס. געכאפט א הארץ אטאק ביי צוויי און זיבעציק און ער האט עס געמאכט אויף נאך דריי חדשים און ער איז געשטארבן ווען ער האט געכאפט דעם הארץ אטאק ביי צוויי און זיבעציק איז אריין געקומען אין אפיס אלע בילס ווייל אונז האמיר געפירט די ביכער און כ'האב אים געוויזן הונדערט און פֿינף טויזנט דאלער האט געקאסט דיין הארץ אטאק זיין אין שפיטאל א וואך הונדערט און פֿינף טויזנט דאלער הייבט ער אן צו שרייען הו'ס גאנא פעי אלל דעט זאג איך אים ווי די נעקסט דזשענערעישאן פארשטייסט אבער מ'קען נישט זאגן זיי זענען גערעכט ווייל סוף כל סוף די גאווערמענט יעצט געעפנט די טויערן פאר אלע סטרעינדזשערס און מען געבט זיי פֿופֿצן טויזענט דאלער א מתנה וואס פאר אונז האט מען געגעבן אפגעקארגטע זעקס הונדערט און נאכדעם נאכאמאל צוועלף הונדערט פארשטייסט ס'איז א מדינה של גיהנום בקיצור למעשה איז אבער דא א שווערע סעלושען וואס טוט מען דא מיט די פרוי און איך רוף צאם אלע רבנים כ'האב געהאלטן אסיפות דא און אין ברוקלין און אין אוט אף אוט אף טאון און אין ארץ ישראל כ'האב זיי געשיקט פעקסן זיי פרעגן אלע וואס טוט מען הו נאוס. כ'דענק ס'געווען אמאל א צייט ווען מ'האט געריקט דעם זייגער, מ'האט נישט געקענט דאווענען נאר פארן עלות, ר' משה פיינשטיין איז געווען דער גרעסטער און דער ערשטער וואס האט דעמאלטס געזאגט וויאזוי מ'זאל טון, און די גאנץ כלל ישראל האט אים געפאלגט, איז למעשה ר' משה געשטארבן, דאס איז פינישט, הי איז היסטערי, און ווי זענען די היינטיגע רבנים? איינער איז זה רץ לכרמו, איינער לויפט צו זיין ריעל עסטעיט וזה רץ לבריכו, דער לויפט אין זיין סווימינג פול, נישט דא היינט קיינער, דו קענסט דיך אויף אים געהעריג פארלאזן ער זאל דאס מברר זיין, עניוועי. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם. למעשה, ס'איז דא אמאל וואס דער אייבערשטער זעהט אז אידן פירן זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, זאגט דער אייבערשטער איך ברויך ענק נישט האבן. אונז רעד מיר זיך איין, די וואס געבן חיזוק יא דער אייבערשטער און אפילו ווי זינדיג מיר איז דער אייבערשטער האט אונז ליב, א נעכטיגן טאג האב ענק שוין געזאגט. זיצט לערנען די וואך חומש רשי, וועט איר זעהן אז רשי זאגט קלאר אז מען טוט עריות, זאגט דער אייבערשטער אין אני אלהיכם איך בין נישט ענקער גאט, אומזינסט שרייט עטס אלוקינו ואלוקי אבותינו. קאלינג, דו רופסט נישט דעם הייליגן באשעפער? פרעגט רש"י, וועמען רופסטו יא? זאגסט דאך דאך אלקינו ואלקי אבותינו. זאגט דער הייליגער רש"י, ס'איז א לשון הספרי, רש"י זאגט, נבוכדנצר וחבריו, ווייסט צו וועמען דו ביסט מתפלל? צו נבוכדנצר וחבריו. ס'איז א שטאט וואס יעדער האט געטון זנות, ווי מען האט געקענט כאפן א קינד האט מען אים געכאפט, און אין די מקווה'ס איז עס געווען ממש פרי פאר אלל, און מען האט ארויסגערופן קינדער, מען האט אהער, מען האט אהין, כ'האב יעצט אויכעט א ערנסטן קעיס נאר קיינער וויל נישט קומען פאראויס. די קעיס איז אין א ישיבה אין בארא פארק, דארטן איז דא א ראש ישיבה וואס ער רופט די בחורים ארויס און ער דרייט צו די פיאות, ער גלעט צו ביז ער קומט אן צום פופיק. זאג איך אים קום איך גיי מיט דיר צו די פאליס מען פיקט אים אויף, יא אבער מען האט אים געסטראשעט ער וועט נישט קענען טון שידוכים, זאג איך ווייסטו וואס, ווען דו וועסט האלטן דערביי זאלסט מיך אפקאלן, אליין קען איך נישט גיין. זיי האבן געמיינט איך נעם קער, איך גיי אליין צו די פאליס, און זיי מוזן אפילו נישט קומען דארטן, זיי כאפן נישט דאס איז א לאו סיסטעם וואס איז יו גאטע עפיער אן א סטענד, סאו ביז ווילאנג מ'וועט אונז נישט אויפהערן איינצורעדן די בול בעלאוני מיט שטותים אז דער אייבישטער איז אייביג דער באשעפער און האט אונז אייביג ליב, א נעכטיגן טאג ווען ער האט געלאזט אויסהארגענען זעקס מיליאן אידן און צוויי מיליאן קינדער איז געווען צווישן זיי האט ער אונז אויך זייער ליב געהאט איז וואר? ניין, ער האט אונז נישט ליב געהאט. איז דא פונעם שומר אמונים איז דא א בריוו, ער האט א ספר, אז די אידן פון חוץ לארץ האבן אים געפרעגט, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, ווי איז דער אייבישטער געווען, וואז הי רילי סליפינג, קען דאך דאס נישט זאגן, שטייט דאך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, סאו ווי איז דער אייבישטער באמת געווען, וואט וואז הי טינקינג ווען ער האט געלאזט אזויפיל אידן אויסבלוטיגן, זאגט ער ס'איז דא א תנא דבי אליהו, ס'איז פרק י"ח, תנא דבי אליהו איז דא רבה מיט זוטא, דאס איז אין רבה, אין דעם דיקן, ס'איז געווען איינער רב ענן, אליהו הנביא פלעגט צו אים קומען לערנען תורה, שפעטער האט ער געמאכט א בית שער איז ער מער נישט געקומען ווייל ארעמעלייט האבן נישט געקענט אריינקומען צו דעם, איז דא די רבה און די זוטא, קודם האט ער געלערנט שיין באריכות שפעטער איז געווארן זייער בקיצור, עניוועי למעשה ברענגט ער דארט אזוי, אליהו הנביא געגאנגען אין א שטאט וואס איז געווען איך געדענק נישט וויפיל טויזענטער קינדער ווייל. דער מדרש רעכנט אויס ס'איז געווען אַכצן גאסן און פערציג גאסן און אזויפיל גאסן און אין יעדן גאס איז געווען אזויפיל תלמוד תורה ס'איז געווען אנבעליוועבל ווילימסבורג האט אויסגעזען ווי א גענעץ ווי א שפיי קעגן דארטן סאו אליהו הנביא האט זיך געפרייט מען לערנט תורה צוויי יאר שפעטער קומט ער צוריק זעט ער אז די גאנצע שטאט איז אויסגעהארגעט געווארן ס'איז נישט געבליבן נאר דריי מענטשן עפעס די מלמד'ס צוויי זין מיט נאך עפעס א זין. און קוקטס עס נאך די אלע זאכן, ווייל איך דאס זאג איך אלץ מפי הזיכרון, ס'איז אפאר קינדער ארויף אפאר קינדער אראפ, אבער וואס איך זאג אין בעיסיק איז אמת. איז געגאנגען אליהו הנביא און זעט אזא חורבן נעמט ער זיך וויינען, יעדער נארמאלער מענטש וואלט עס געטון, פרעגט אים דער אייבערשטער זאג מיר דו וויינסט? זאגט ער יא, קוק וואס האסטו נישט רחמנות געהאט אויף אזא שטאט מיט אידן, זאגט אים דער אייבערשטער שהיו משחיתים זרעם, זיי האבן געמאכט זרע לבטלה און זיי האבן מכשיל געווען די קינדער, אזוי זאגט ער דארט, און זענען אזוי משוגע געווארן דערפון, ווייסט דאך מען ווערט דאך משוגע וואנס יו דו דיס טו טשילדרען, אז דאס משוגעת האט זיי געהארגעט, דו הערסט וואס דא טוט זיך, דער אייבערשטער האט זיי גארנישט געדארפט הארגענען, דעי ווענט סאו קרעזי, זיי האבן זיך אליין געהארגעט, אזוי שטייט אין תנא דבי אליהו, קוקטס עס נאך, און וואס וויל איך פון דעם ארויסברענגען, אונז פאפן מיר זיך, אונז מיינען מיר דער אייבערשטער, טאקע דער גוטער גוטער גוטער, א נעכטיגן טאג, ער איז נאר גוט. ווען דו טוסט אן עבירה בשוגג, ער איז נאר גוט ווען דו ביסט נישט מכשיל יענעם. פון דעם הייליגן ווילנער גאון שטייט, דער אייבערשטער האט באשאפן דא עונש שכר מיט עונש, איינער טוט דאס, געשעט אים דאס. פרעגט ער, נו וואס דארף ער האבן דעם גן עדן און דעם גיהנום? דעם גן עדן פארשטיי איך, אבער וואס דארף ער דעם גיהנום? מען שטראפט דאך דא אלעס, זאגט דער הייליגער ווילנער גאון, אין גיהנום שטראפט מען נאר בין אדם למקום, א איד האט נישט געלייגט תפילין, זאגט מען אים פארוואס נישט און מען געבט אים מכות, אבער בין אדם לחבירו מוז ער אפקומען דא אויף די וועלט דא ווי ער האט ביי יענעם פוגע געווען, מיט יענעם געזינדיגט. אזוי זאגט דער ווילנער גאון, דער גאנצער גיהנום מיטן שטארבן, די אלע זאכן איז בין אדם למקום, האסט נישט געלייגט ערליך תפילין, האסט נישט געציילט ספירה, האסט נישט געדאוונט מיט מנין, און אזאלכע זאכן, אבער בין אדם לחברו צאלט מען דא אויף די וועלט, מענטשן מיינען ס'איז א דזשאוק. האב איך יענעם באגראבן, נו האב איך אים באגראבן. עטס ווייסט איך וויל ענק זאגן איך האב דאך נישט קיין הנאה פון די גאנצע זאך, עטס ווייסט וויפיל מענטשן ס'האבן מיך געקומען איבערבעטן זיי זענען געווען ווען מ'האט מיך ארויסגעטראגן ס'האבן צוגעהאלפן מיך ארויסצוטראגן פון סאטמארע בית מדרש, איינער האט פארלוירן א טאכטער, איינער האט א קענסערדיגן זון, זיי קומען אלע וויינען איך זאל זיי מוחל זיין, זאג איך איך קען דיר דאס נישט מוחל זיין. ס'איז דא א איד וואס האט געהייסן נחמיה וועבערמאן, ער האט אפגעשניטן פאר קארף די בארד, און יעדער האט זיך געפרייט. אין תשס"א איז דא א פונעם ליובאוויטשער רעבין א פארברענג ווי ער רעדט ער פייערט, זאגט ער, אין אלע מקווה'ס און אין אלע שילן האט מען געמאכט ליצנות, נאר ער האט דעמאלטס געזאגט ער האט ניט געטשעפעט מיט קארף. ער האט געטשעפעט מיטן בעל התניא און למעלה בקודש ביז צום הייליגן בעל שם טוב און ער האט געזאגט זיי וועלן אים באצאלן, איך מיין זיי האבן אים ביטער באצאלט, wow! זיי וועלן אים באצאלן, ער איז געגאנגען פרעגן צו ער זאל גיין אין קאורט ווייל ער האט דאך געקענט האבן א לאו סוט, האט דאך געקענט מאכן געלט, האט אים דער ליובאוויטשער רבי געזאגט איך האב אייך שוין געזאגט ביים פארברענג, ער האט ניט מיט אייך געטשעפעט, ער האט געטשעפעט מיטן הייליגן בעל התניא און למעלה בקודש ביז צום בעל שם טוב. יעדער מיינט ס'איז א דזשאוק דאס אז מ'האט אריינגענומען די קינדער אין די מלחמה קעגן ציוניזמוס און קעגן דעם דער איז א שייגעץ און קעגן קלויזענבורג מ'האט באפאלן דעם בעלזער בית מדרש מ'האט געגאסן בליטש אויף זיי דאס איז געווען whoever taught you that was deadly deadly wrong. און קיינער זאל מיר נישט זאגן אז די רבי האט עס געהייסן טוהן, ווייל טאמער האט ער עס געהייסן טוהן, הי וואס אלסא דעדלי ראנג. ס'איז בין אדם לחבירו, ווי קומסטו יענעם צו בא'עוול'ען? קומט זיך אן א וואוילער יונג, מ'האט אים אריינגענומען דא פון לונדון, אבער די טאטע געווען א חסר דעה, קומט ער אן, ער קומט מיט א שירעם, ער שטעכט מיך, גיי ארויס פון בית מדרש, פון קליימער, זאג איך דארפסט נישט שטעכן, איך גיי גערן ארויס, און נאכדעם האט זיך אויסגעוויזן אז דאס איז איין מקום זנות, די גאנצע שול, איך האב דאך געוואוסט אלע יארן. מיט אים פלעג איך נישט גיין צו זיין מקווה אויך נישט, ס'איז געווען מער זוימען, האט ארומגעשווימען וויפיל ס'איז געווען דארטן וואסער, נאר קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, ווער זאל זאגן חזקי ראזענבערג זאל זאגן, ער איז דאך געווען הי בעצמו, ער איז דאך געווען א נואף, ווער זאל זאגן טייטלבוים זאל זאגן, דער דיין? ער אליינס האט געוואוינט מיט די שוועגערן, נאר דאס איז ארויסגעקומען ערשט שפעטער. און דאס איז וואס דא גייט פאר, ממש מען מאכט לצנות פון אייבערשטן, און מען שלאגט זיך בין אדם לחבירו, און דו באליידיגסט און בא'עוול'סט פרעמדע מענטשן פאר גארנישט, לאמיר זאגן איינער איז נישט קלאר אינעם רעבינ'ס שיטה, קומט זיך אים ארויסצואווארפן? קומט זיך אים נאכצושרייען אין די גאס? קומט זיך אים נישט אז מען זאל אים געבן געלט אז ער דארף חתונה מאכן? נישט וואס איך דארף פון אים געלט חלילה, ברוך השם איך ברויך נישט, איך האב א פעטער, ער איז געגאנגען נאך געלט, ער האט געהייסן פעטער יודל וועבער, יודל אברהם וועבער, יענער איד א צדיק, האט איבערגעלאזט. אלעס די ביזנעס אלעס גארנישט ער ברויך נישט ער גייט אויפשטעלן די תלמוד תורה סזאל זיין גענוג געלט פאר די מלמדים ער האט דאס געטון איבער צוואנציג יאר ער קומט אמאל אריין אין סאקמער קאקמער בית מדרש אויף ראדני סטריט האט מען אים נאכגעשריגן דו גייסט פאר די בני המון גיי ארויס פון דא דו שייגעץ מיין פעטער איז דאך א וואוילער איד איז נישט געווען קיין עזות פנים פאר קיינעם, הי פיקט הימסעלף אפ ענד הי וואלקט אוט, דער וואס האט אים נאכגעשריגן האט אים נאכדעם געבעטן איך געב דיר וויפיל דו ווילסט נאר זיי מיר מוחל, זאגט מיין פעטער די זעלבע וואס איך זאג, דו האסט נישט מיט מיר געטשעפעט, דו האסט געטשעפעט מיט איך בין א גבאי צדקה און איך בין געגאנגען נאך געלט פאר א תלמוד תורה, איך קען דיר דאס נישט מוחל זיין, יעדער האט געטון וואס זיי האבן געוואלט, שפעטער האט יענער באצאלט א העווי העווי העווי פרייז.

און יעצט זעמיר צוריק געקומען צום חומש, ס'דא פרויען, איך ווייס נישט זייער אסאך פרויען, זיי האבן מיך אנגעקאלט פאר ראש השנה הייאר און פאר א יאר, ס'איז אנדערע פרויען, ר' מנחם איך האב מיך ארויסגעגליטשט, איך גיי שוין נישט אין מקווה א יאר, פינף, צוויי, און צען, און יעדער זאגט מיר אן אנדערן נאמבער, וואס דאס איז א דזשאוק? די איינציגע זאך וואס אונז האמיר איז דאס ביסל קדושת ישראל, אז עטס האלטס דאס נישט איין, נו וואס דען מיינסטו, אז דו לערנסט חומש צי דיין זון גייט אין חדר איז עפעס ווערד? רבותי לעטס וועיק אפ! דאס איז נישט קיין דזשאוק די אלע זאכן, כ'האב ענק געזאגט מיט אסאך יארן צוריק, בערך צוואנציג יאר צוריק איז געווען א לוויה אין בארא פארק, און ס'איז געווען אין די טשעפעל דארטן, כ'ווייס נישט וויאזוי ס'הייסט פונקטליך, און דארט איז דא א תקנה אז אויב א איד האט נישט קיין קינדער מאכט מען נישט די לוויה ביז ס'קומט צאם א מנין מ'זאל זאגן איין קדיש נאך דעם איד, כאטשיג איין קדיש זאל אים באגלייטן, מ'האט געזוכט. ס'איז געווען נאך א האלבע שעה, נאך א האלבע שעה, בקיצור, מ'האט שוין געדארפט ווארטן באלד קומט די נעקסטע לוויה, האט מען עס געמוזט מקצר זיין, האט מען געזאגט פאר די אלמנה, אונז מוז מיר מאכן אן א קדיש די לוויה און פארטיג, אקעי, אז מ'מוז מוז מען, זאגט זי, אקעי וויל איך זאגן א הספד אויף מיין מאן, זאגן זיי, נישט דא, אין דעם טשעפל זאגן קיין פרויען נישט קיין הספדים פאר מענער, זאגט זי, ווייסטו וואס, זאל איך מיך געזעגענען, וישא משלו ויאמר, האט זי אנגעהויבן צו זאגן. איט סאונדס לייק א משל, דאזענט איווען סאונד טרו, באט ס'איז אמת. זאגט זי, איך געווען געזונט, מיין מאן איז געווען געזונט, זענען מיר ביידע געווען געזונט. קיין קינדער איז נישט דא, ווייל קיין וואסער איז נישט געווען. נישט געווען קיין מקווה, מ'האט נישט געקענט אין ערגעץ גיין. האט ער מיך נישט אנגערירט פערציג יאר. האב איך דעמאלטס געזאגט פאר'ן הויפט פון די חברה קדישא, דו ווייסט פארוואס קיינער קומט נישט דא ענטפערן קדיש? דו יו נאו וואי? דער איד איז. טויזנט מיליאן מאל העכער פון אלע קדישים וואס דו קענסט פאר אים זאגן, און ווער קען פאר אזא איד זאגן קדיש, ווער איז אפגעהיטן פערציג יאר נישט אנצורירן א אשה נידה און שלאפן יעדע נאכט מיט איר אין איין צימער, נישט אין איין בעט חלילה, רבותי אונז האמיר אזויפיל צו לערנען וויאזוי אונזערע עלטערן אין מסירות נפש וואס זיי האבן געהאט, און האמיר זיך אריינגעלאזט אין ציונות, ס'איז בן גוריון, בן גוריון איז אונזער פראבלעם געווען, אויב בן גוריון איז דיין פראבלעם קענסטו נעמען די תורה און צוריקשיקן אויפן בארג סיני ווייל דעמאלטס האסטו גארנישט. קיינער קען די תורה נישט אונטערברענגען, און אפילו כביכול דער אייבערשטער אויך נישט. אז דער אייבערשטער קומט היינט אראפ און ער זאגט פאר אלע נביאים צו פאר אלע רבנים אז איין אות אין תורת משה מוז מען נישט איינהאלטן, אדער ער וויל צולייגן עפעס אין תורת משה, זאגט מען אים, ס'איז דא א שביעה פון ווען מ'איז געשטאנען אויפ'ן בארג סיני האט מען געזאגט, דאס איז די תורה, מער נישט און ווייניגער נישט. קיינער קען דאס נישט רירן. אונז זעמיר אזא הייליגע פאלק און. און אזעלכע זאכן מאכט מען זיך אונז נאריש? קדושת ישראל אין די לאוער איסט סייט האב איך איבער געפיקסט די מקווה נישט יעצט א סאך יאר און איך בין זייער ביזי געווען מיט דעם ר' דוד פיינשטיין ווייל דער ר' דוד איז געווען דער אחראי ר' משה האט שוין נישט געלעבט דעמאלס איך געדענק איך האב געזאגט ר' דוד איך וויל אייך עס נישט איבער מאכן די מקווה ווייל איך האב מורא ווייל ביי אייער טאטן האט מען דאך אלעס געמעגט קען דאך זעהן אין די תשובות. און ביי סאטמאר רב האט מען גארנישט געמעגט, ס'איז אלעס געווען אסור. זאגט ער מיר מאך עס מיר איבער, און טאמער ברענגסטו מיר עניטינג וואס איז געשריבן, נישט אייגענע סברות וויל איך נישט, ס'איז געשריבן פון פוסקים, געב איך מיך אונטער. און כ'געדענק ס'איז געווען דארט איינער, כ'דענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, ער איז געווען די הויפט פון די הצלה אין די איסט סייד. ער איז זייער יונג אוועק אויך, ער איז געקומען דארטן און עס איז געווען אן אייזערנע פייפ און איך געוואלט דער אייזערנע פייפ זאל ארויס גיין, הגם עס איז געקומען נאכדעם ביים שכן, כ'האב נישט קיין טענות, אמאל האט מען גענוצט אייזערנע פייפס. איז געקומען הערשי דזשעיקאבס, אזוי האט ער געהייסן, האט זיך גענומען שרייען, ס'קאסט דריי טויזנט דאלער, זאגט אים הרב דוד דו מוזט עס טון, זאגט ער, חו איז אונזער פוסק אין די הצלה, חו איז אונזער פוסק אין שבת, חו איז אונזער פוסק אין דעם און אין יענעם, הרב דוד. ווי קומט דא אריין רבי ראזענבערג אז רבי דוד זאגט אז ער איז באלעבאס? שוין האט מיך יעצט אויסגעיאכט און געשריגן, נו זאגט אים רבי דוד שוין פערטיג? יו פינישד? אקעי נאו וויר גאנא דו לייק רבי ראזענבערג וואנטס? שוין דעטס איט, ער האט דאך מיר געזאגט ער גייט מיך פאלגן, עניוועי מען האט איבערגעמאכט דארט די מקוה האב איך געווען זייער קלאוס מיט אים, מיר אפילו געגעבן א בריוו צו זאגן ער האט נאך קיינמאל נישט געגעבן א בריוו און נישט נאך אזא בריוו, ער זאגט אז מען ארבעט מיט אים אין מקוואות זעהט מען אז די שכינה רוהט אויף אים ער ווייסט וואס ער טוט און ער איז צו די זאך. הסוף איז געווען אז איינמאל האט ער מיר פארציילט א מעשה אז צווישן אים און צווישן ר' ראובן זיין ברודער איז דא זיבן יאר גערוקט, פרעג איך אים פארוואס איר זענט עטץ גערוקט זיבן יאר, דערציילט ער מיר א מעשה אזוי, ר' משה איז געווען אין א שטאט וואס האט געהייסן, אסאך תשובות איז געשריבן אין יענע שטאט, לוויאן, ס'האט געהייסן די שטאט, ס'איז געווען אונטער די קאמוניסטן. און ס'איז געווען דארטן א סווימינג פול, איז געגאנגען ר' משה און ער האט באצאלט געלט אונטערן טיש פארן גוי אז ער זאל לאזן אונטער די סטעפס איז דאך דא סעמענט, שנייד ארויס די סעמענט און לייג דארטן שיפערהייט אביסל סעמענט קענסטו דאך דארט האבן א געהעריגן שיעור מקווה, האט ער באצאלט פארן גוי, מען האט אויסגעבראכן בקיצור און מען האט געמאכט א גראדן פלעטפארם אויבן, אביסל פאר די סטעפס האט מען געלאזט. און ר' משה האט עס אנגעפילט מיט אייז, שוין, ווייל ווארטן אויף רעגן האט מען נישט געקענט, און אז מען גייט שוין שווימען גייט דאך אריין שאובין, און מען האט נישט געטארט ווארטן אויך נישט. דער הייליגער חזון איש זאגט ער אזוי, הערט וואס ער זאגט, ער זאגט ווען א רב איז א רב אין א שטאט און עס ווערט צו געשען פראבלעמען מיט איסורי כריתות מיט א מקווה, זאגט ער זאל ער עס אנפילן שאובין בהמשכה. שאובין בהמשכה נאר פסול דרבנן מדאורייתא איז עס כשר איז ער מציל גאנץ כלל ישראל פון יענע שטאט פון א איסור כרת דאורייתא דאס זאגט דער חזון איש אין די הלכות ער זאגט עס אלס א פסק הלכה אונז האמיר קיינמאל נישט גענוצט דעם היתר ווייל ס'איז אביסל ווי מ'זאגט אונז ווייסן נישט פונקטליך המשכה און ס'האט זייער אסאך פראבלעמען אבער דער חזון איש זאגט אזוי מען מעג סא אונז נוצן מיר קונסט אייז קונסט אייז איז אויכעט א וועג כשר סאיז אביסל מער כשר'ער ווי שאובין בהמשכה עניוועי איז געווען אזוי איז די מעשה אזוי געווען האט ר' משה אריינגעשטופט דארטן קרח מ'האט עס צוגעדעקט מיט סעמענט מ'האט געדרילט א לאך פון אויבן און ס'איז געווען א כשר'ע סווימינג פול בקיצור האט ר' דוד אמאל געפרעגט טאטי, אז ס'איז כשר פאר די גאנצע שטאט און דו געסט א הכשר דערויף, דו האסט דאך געהייסן יעדער זאל גיין, פארוואס קענסטו נישט גיין? פארוואס לעבסטו אין פרישות? זאגט ער אים, מיין טייער קינד, נישט ווייל איך האלט ס'איז נישט כשר, ווייל ווען איך האלט ס'איז נישט כשר, וואלט איך געזאגט ס'איז נישט כשר. אז איך זאג נישט קיין ווארט, האלט איך מ'זאל זיך פארלאזן דערויף. כ'האב אבער אן אנדערן פראבלעם. דער פראבלעם איז אז די קאמוניסטן וועלן זעהן אז מיין רעבעצן ווערט שוואנגער וועלן זיי וויסן זיכער ס'דא דא א מקווה ווייל זיי ווייסן יעדער וועט וואוינען אן א מקווה און ר' משה וועט נישט וואוינען אן א מקווה מוז זיין אז ס'דא דא ערגעץ א באהאלטענע מקווה און זיי וועלן אנהייבן צו דערגיין ווי דאס איז און אז זיי וועלן דערגיין וועלן זיי צושטערן וועלן כלל ישראל נישט האבן קיין מקווה דאס הייסט ער האט זיך נישט מוסר נפש געווען פאר זיך ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל, דאס הייסט א מנהיג, און דאס איז געווען דער ר' משה פיינשטיין אויף וועם אונז האמיר צאמגעהערט, איך האב קיינמאל נישט גערעדט אויף אים, איך האב אים נישט געקענט האב איך נישט גערעדט אויף אים, מען האט צאמגעהערט כל דבר אסור, און מיט די שיטה פון ציונות און נישט גיין צו די בחירות איז ער אויך געווען גלייך מיטן רעבן, וואס האט עטץ געוואלט פון אים עניוועי? איז למעשה האט ער עס מתיר געווען, איך געדענק אמאל ווען איך בין געפארן אויף. אוקריינע האט מיך ר' דוד געלאזט רופן און געזאגט איך וויל זאלסט מיר ברענגען א פיקטשער פון מיין טאטנס מקווה פונעם סווימינג פול, דער סווימינג פול שטייט נאך היינט, עס קען גאר זיין אז ס'איז נאך כשר היינט אויך, ווער ווייסט אז ס'האט געהאט איינמאל מ' סאה א חוץ לויט איין שיטה פון נתן סאה ונטל סאה איז פסול ס'איז נאר עד רובו אבער מיט מכח די סתם משניות נתן סאה ונטל סאה זאגט די משנה איז כשר, עס קען זיין ס'איז נאך היינט א כשר'ע מקווה און אזוי האבן זיך אידן אויפגעפירט מיט מסירות נפש. אלע יארן מען געגאנגען אין קאלטע מקווה'ס און אין הייסע מקווה'ס, באנו באש ובמים על קידוש שמך, און באש ווייסט מען האט אונז געהארגעט, וואס איז במים האט מיר מיין איינע פון מיינע רעבעס ר' מאיר פאוזן דערציילט, ער איז א אין שאפראנער משפחה ער איז אויך א פאוזן, האט ער מיר דערציילט אז דארטן איז געווען ווי זיי האבן געוואוינט, איז געווען די ריין ריווער, די ריין, און דארט איז געווען א מקווה, א מקווה וואס יעדער האט גענוצט, א כשר'ע מקווה, ס'איז דאך פונעם נהר, צו ס'איז אויסגעהאלטן צו נישט, לויט אסאך שיטות, איך וואלט עס נישט געטרויט זיך מתיר צו זיין, אבער די די ראשונים האבן עס נאך מתיר געווען, איך איך האב נישט קיין ווארט צו זאגן מער, ווייל ס'איז על יד הנהר, און ס'איז דא וואס זיי האלטן, ס'איז דא א מהרי"ט מיט א משכנות יעקב, אז על יד הנהר, איז בין איך תולה אז ס'איז נישט קיין קוואל, נאר ס'קומט פונעם נהר, און דעמאלטס טאר עס נישט זיין זוחל. עניוועי, דארטן האבן די רבנים געהאלטן אז ס'איז גוט, איז נישט די רבנים, נאך אין די ראשונים, די ריין ריווער, רש"י, רש"י, רש"י'ס מאמע איז געגאנגען אין יענע מקווה, אזוי שרייבן זיי דארט, און אז דו גייסט אריין אין די מקווה, איך בין אויך אריין דארט, גייט אראפ, איז דא כסדר אזעלכע ליינס, ביז אהער איז אין פעברואר די וואסער, ביז אהער איז אין מארטש, ביז אהער איז אין עיפריל, ביז אהער איז אין מעי, ביז אהער איז אין דזשון, וואס איז די פשט פון דעם? בין איך געגאנגען, איך האב נאכגעקוקט, האבן זיי געזאגט אז דאס קומט פונעם ריין ריווער. ס'איז על יד הנהר, עס קומט טאקע פונעם נהר אויך, און לויט וויאזוי דער נהר איז אין יעדן חודש פונעם יאר, לויט דעם איז דער קוואל דער מקווה. שוין, יא, ראשונים, איך זאג גארנישט. איז למעשה, פלעגט זיין, מען איז אראפגעגאנגען הונדערט סטעפס, כ'האב פיקטשערס דערפון, ס'איז דא פיקטשערס און אלעם, מ'איז אראפגעגאנגען הונדערט סטעפס, איז מען גייט אראפ אסאך סטעפס, און וואס איז געווען איז, אז ס'איז ס'געווען פאר טבילת נשים אויך, אבער ס'איז געווען זייער קאלט, ס'איז נישט געווען קיין סטיעם, האט זיך נישט אנגעווארעמט, ווייל איינע פון די הלכות איז אז דו נעמסט א קוואל און דו ווארעמסט עס אן, פארלירט עס דעם דין מעיין, פון דעם האב איך אלץ געזאגט, מ'מאכט זיך נאריש, דער רבי האט געזאגט מ'זאל ארויפברענגען מיט ארטיזשין וועל.

און שרייבט. דער ספר אור זרוע חלק א' הלכות נדה סימן שס"ו ברענגט אזוי, אני המחבר הוקלעתי לארץ הגר לבודן ולאוסטריגוס ויש שם חמי טבריה נובעים מן הקרקע ס'איז דארטן דא ווארעמע וואסער אזוי ווי חמי טבריה וואס ס'רינט פון דער ערד ס'פליסט פון דער ערד ושאלוני און מ'האט מיך געפרעגט אם הנשים יכולות לטבול בהם צו מ'מעג זיך טובל'ן דרין שהיו מסופקים זענען געווען מסופק בעבור שהם חמים, ווייל ס'איז ווארעם, איז פארלירט עס דעם דין פון א מעיין, און דעמאלטס דארף מען שוין זען צו ס'איז זוחל צו נישט, ס'הייבט זיך אן א גאנצעטע זאך, והוריתי להם וואס ער האט גע'פסק'נט להיתר אז זיי מעגן, און ער ברענגט דארט א גאנצע אריכות פארוואס. איז בקיצור זאגט ער עס איז כשר ווייל דאס איז נאטירליך, דאס וואס מים מוכין מים מוכין הייסט נישט קיין קוואל דאס איז ווייל דו האסט עס אנגעווארעמט, אבער ווען ס'איז פון זיך אליינס ווארעם הייסט עס א קוואל, איז למעשה איז דא נאך אסאך, איך האב באצאלט פאר א אוניווערסיטי יארן צוריק, אַז זיי זאָלן מיר טרעפֿן אַלע פּלעצער, וווּ ס'איז נאָך געבליבן קוועלער, האָבן זיי געטראָפֿן זיבן קוועלער. איך האָב באַצאָלט פֿאַר דעם אַ סך געלט. דער סוף איז געווען, אַז זיי האָבן געמאַכט אַ בוק פֿון דעם. איך האָב דעם בוק. זיי האָבן מיר געשיקט דעם בוק דעמאָלט. ס'איז שוין נישטאָ צו באַקומען דער בוק. נאָך דעם איז געווען עפּעס איינער, וואָס האָט געהאַט אַ ישיבֿה, איך דענק נישט פּינקטלעך וווּהין, ער איז זיך געפֿאָרן היילן אויף ווין. ער האָט געהאַט קענסער. איך דענק נישט פּינקטלעך ווער. ס'איז געווען פֿון יוראָפּ איינער אַ רבֿ. און ער איז זיך געפארן היילן אין ווין, און האט זיך געהיילט אין ווין, און ער האט געוואלט האבן א מקווה יעדן טאג, זיינע קינדער האבן געוואלט האבן, האב איך זיי געזאגט, איך האב דא א מקווה דא אין עסטערגאם נישט ווייט, האסט א קאר האט עטס יא, קומטס מיר גייען, כ'על ענק צוטראגן, עניוועי, סאו שטייט די וואך אין פסוק אז מען זאל נוצן א מקווה, א מקווה אז מען נוצט נישט איז א איסור כרת, איסור כרת הייסט מען שטארבט פאר די פופציג אדער פאר די זעכציג. ס'איז אדער פון פופציג ביז זעכציג אדער פון זעכציג ביז זיבעציג, סאו אויב דו ווילסט אמת'דיג האבן ארויסגעגאנגען פון איסור כרת דארף מען שוין אלט זיין זיבעציג מיט א טאג. יעצט איז דא אין בארא פארק איז געווען א אינגערמאן א סאטמאר אינגערמאן כ'האב אים געקענט נאך פון סענדז סטריט, האט א שידוך געטון מיט זייער א רייכן שידוך, מ'האט אים געקויפט פיר קארנער הייזער אין בארא פארק, פארשטייסט? בקיצור, איין טאג קומט זי אן זי זאגט זי וויל מאכן א מקווה, זאג איך פיין אקעי, ער רופט מיך אראפ ער וויל וויסן וואס מ'דארף האבן וויאזוי מ'גייט צו צו דעם, יעצט איך האב. צוואה פונעם העלמעצער רב וואס זאל קיינמאל נישט מאכן פאר א פרייוועט מענטש קיין מקווה, פארוואס? ווייל ווען ער איז געקומען אויף קליוולענד איז נישט געווען קיין מקווה, איז ער צוגעגאנגען צו א בעלעבאס וואס ער האט געהאט דארטן אביסל ריעל עסטעיט האט אים געבעטן ער זאל אים געבן א שטיקל אין חצר א שטיקל לאנד, האט אים געגעבן, און ס'האט אנגעהאלטן אזוי א לאנגע צייט. שפעטער איז דער איד געשטארבן, איז געקומען דער העלמעצער רב און ער האט געזאגט איך וויל באקוקן נאכאמאל די מקווה און איך וויל איבערגעבן אז איך בין דער משגיח דא, קיצור האבן זיי אים ארויסגעווארפן, זיי האבן געזאגט ס'איז געווען גוט ביז יעצט, מ'האט גארנישט געטשענדזשט, ס'וועט זיין גוט פון יעצט און ווייטער אויך, האט ער מיר אנגעזאגט זאלסט קיינמאל נישט בויען פאר א פרייוועט מענטש קיין מקווה, קיינמאל אין לעבן נישט. בקיצור איז דער אינגערמאן וואס ער האט באקומען דעם גרויסן ריעל עסטעיט נדבן האט מיך געלאזט רופן ער וויל בויען א מקווה, זאג איך אים פיין, נאו פראבלעם, לאמיך גיין זעהן, ווייל. טאמער ס'איז פאר די שטאט, יא, אבער ווען ס'איז פרייוועט וואלט איך עס נישט געבויעט. כ'בין מסביר דעם יונגערמאן, וויאזוי קען א רב אריינקומען בודק זיין דיין מקווה? ער מוז אריינקלינגען צו דיר אין די טיר, און ביז דעמאלטס קענסטו טון וואס דו ווילסט, האסט א פילטער נעמסטו עס ארויס, כ'מיין, דעיר איז סאו מעני טינגס יו קען טשעינדזש. עניוועי, בין איך געגאנגען און כ'האב מיך אינטערעסירט. בקיצור, איך קום אריין, פרעג איך אים, זאג מיר יונגערמאן, דו גייסט דאך עס בויען פאר דיין פרוי, רייט? קען איך זי אנקוקן? איך וויל זען וויאזוי זי זעט אויס. פרעגט ער, צו וואס דארפסטו דאס וויסן? זאג איך אים, כ'וועל דיר מסביר זיין, איך דארף וויסן. צי איך זאל מאכן א הויעכע מקווה צו א נידריגע, אויב זי איז א הויעכע דארף מען מאכן א העכערע מקווה וועגן די גובה המים, און אויב זי איז נידריג דארף מען אונז נישט מטריח זיין, איך וויל וויסן ווי הויעך צו מאכן די סטעפס, איך האב אסאך זאכן וואס איך דארף זעהן, אוודאי אז איך מאך אין א שטאט קען איך נישט יעדן באטראכטן, ווייל יעדער וועט זיך טרעפן די פלאץ, אבער דו מאכסט דאך דא כמעט ווי פאר א פרייוועט פערסאן אז די שכנים וועלן עס אויך קענען נוצן. שוין, זאגט ער, אקעי, און ער רופט זי אריין, זי זעצט זיך אראפ אויפן בענקל, און זי האט נעגל, רויטע, אן אינטש גרויס פון, מינימום אן אינטש גרויס, אומגעמאסטן, אויפן אויגן שאץ, שוין, בקיצור, פרעג איך די פרוי, איך קען אייך עפעס פרעגן? זאגט זי, יא, זאג איך איר, ווען ביסטו געווען די לעצטנס אין די מקווה? קען זיין זי האט געהאט א בעיבי, זענען די נעגל אויסגעוואקסן לאנג, ווייל זי האט נישט געדארפט גיין אין מקווה א שטיקל צייט. אבער אז דו גייסט יעדן חודש אין מקווה, ווי קען זיין אזאלכע לאנגע נעגל? וועלכע מקווה לאזט דיך אראפ מיט אזאלכע לאנגע נעגל? זאגט זי פאר מיר אז זי גייט אין די איסט סייד. אין די איסט סייד? דארט האב איך דאך איבערגעפיקסט די מקווה. פרעג איך, זאג מיר, מיסיס בארמינקע, די בעלנית, האט דיך אראפגעלאזט מיט אזאלכע לאנגע נעגל? ווייל טאמער יא, רוף איך שוין אפ ר' דוד'ן און מען פייערט זי היינט. הייבט זי אן, ניין ניין ניין, שוין אפאר חדשים אז זי גייט נישט דארטן, זי גייט אין עוועניו עם, איז דא א ספרדישע מקווה. מקווה. פארט זיכער מיסיס קאהן האט אייך אראפגעלאזט מיט אזאלעכע לאנגע נעגל. זי האט געזעהן מיט מיר גייט זי נישט דא ארויסקריכן. זאגט זי דעם אמת אז איך גיי נישט. עניוועי, כ'האב געזעהן אז זי איז א ליגנער. האב איך געזאגט פאר דעם איד, זי וויל בויען א מקווה אז זי זאל האבן א פלאץ וואו זי איז געגאנגען, אבער נישט ווייל זי האלט ביים גיין. ווייל די מקווה'ס היינט קיין עין הרע, איך גיב זיי אזא קאמפלימענט, אלע מקווה'ס איבער די גאנצע וועלט זענען זויבערער ווי די זויבערסטע סווימינג. אין ארץ ישראל ווי די רשעים זענען דאך גרויס. די מקווה'ס באקומט יעדן יאר אן אינספעקשאן און מען געט א צעטל אז ס'איז זויבערער ווי די דאן סווימינג פול אין ארץ ישראל דא א גרויסע האטעל א רייכע האטעל ס'קאסט אפאר הונדערט דאלער א נאכט צו שלאפן דארט דאס הייסט דאן האטעל ס'איז זויבערער ווי די דאן האטעל פארשטייסט? זאג איך די פרוי איך מיין אז די גייסט אינגאנצן נישט אין קיין מקווה'ס א שאד דער מאן זאל בויען א שוין ווייל דו ברויכסט נישט האבן קיין מקווה, און כ'האב גענומען מיין רעקל, כ'האב געהויבן די פיס און איך בין ארויס פון דארט, ווייל כ'האב דאך געוואוסט ער גייט דאך מיך אנשלאגן, נישט וואס כ'האב מורא איך מעג אמאל כאפן א שמיץ פארן אייבערשטנ'ס וועגן, נאר כ'האב עס ארויס געזאגט אזוי קלאר, איז די סוף איז געווען, צוויי וואכן שפעטער טרעף איך דער אינגערמאן אין בארא פארק, און ער זאגט מיר דו ווייסט אז דו ביסט געווען גערעכט, זי האט מיך מודה געווען, זי איז קיינמאל נאך נישט געווען אין די מקווה, זי האט שוין חתונה געהאט דריי פיר יאר, זי האט שוין צוויי קינדער, קיינמאל נאך נישט געווען אין די מקווה, נאר די ערשטע מאל וואס איז געווען א. כלה. דו הערסט וואס דא טוט זיך? דאס איז א היימיש ווייבל, און דאס איז וואס דא גייט פאר. דאס רשעות איז אזוי גרויס, און דער אייבערשטער קוקט עס צו, וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו, אז דער אייבערשטער צערנט פון דעם כעס פון די יונגלעך און פון די מיידלעך, ס'איז נישט צום גלייבן, די מקווה'ס זענען זויבער, ס'איז נישט דא קיין שום פראבלעם, אפילו יעצט וואס ס'איז געווען די קאוויד, און מ'האט געטון אלעס מעגליך ס'זאל זיין סענעטערי, איך אליינס האב געהאט א קאר אפשר פינף זעקס וואכן געפארן פון איין מקווה צו די צווייטע דא אין די יונייטעד. סטעיטס, כ'האב יעדן'ס בודק געווען די מקווה, כ'האב געזאגט ס'איז גוט, דא האב איך געדארפט צולייגן אביסל קלארין, דא דא דא יענץ, באט לעידיס ענד דזשענטלמען, דיס איז נאט א דזשאוק, דיס איז קעפט סאו קלין דעט איטס אנבעליוועבל, און ברוך השם די מענער מקווה'ס אויכעט, אין אלע שילן, אמאל איז דאך געווען א מענער מקווה ס'האט געשטינקען, היינט קענסטו טרינקען די וואסער אזוי זויבער איז עס, ברוך השם, איכשר דרא, בקיצור זאגט ער מיך צוויי וואכן שפעטער האט ער מיך געטראפן, ער האט זיך טאקע געגעט. זי האט מיר מודה געווען זי איז קיינמאל נישט געגאנגען נאך אין די מקווה נאך די חתונה און איך האב נישט געוואלט לעבן מער מיט אזא פרוי און שוין. ווען איך האב געבויעט די מקווה פאר ר' משה ניישלאס די שטאטישע מקווה אין מאנסי האט מיך ר' מאטעלע געלאזט רופן ער האט געזאגט איך וויל נישט זאלסט עס בויען דער שווער האט געארבעט אז ס'זאל זיין נאר איין מקווה אין שטאט זאג איך אים אויב אזוי ווען דיין שווער האט זיך ארויסגעצויגן אויף ניו סקווער האט ער געדארפט לאזן די מקווה אין בית ישראל ער האט נישט געטארט בויען אן עקסטערע מקווה ער מעג נאר איך טאר נישט נאר איך האב אים געזאגט איך וויל אויך נישט זיין אן עזות פנים איך הער וואס ער זאגט, כ'וועל עס דערציילן פאר הרב משה אז ער לאזט נישט. האב איך דערציילט פאר הרב משה ניישלאס אז ער לאזט נישט, ר' מאטעלע וויל נישט מ'זאל בויען. זאגט מיר הרב משה, כ'וויל דיר פארציילן פארוואס איך גיי בויען, איך בין פֿיר און אַכציק יאר אלט, כ'האב מיך גענומען אזא מישן אויף די עלטער, וואס פעלט עס מיר אויס? האט ער געזאגט, איך האב שוין לאנג געוואלט בויען, ווייל די פרויען האבן זיך באקלאגט מ'דארף ווארטן שעות אויף ר' מאטעלע'ס מקווה אריינצוגיין, און ס'איז נישט גוט. ויהי היום, קומט א אינגערמאן צו ר' משה'ן, זיי האבן געהאט א בעיבי, האט געהאלטן די קערידזש, די בעיבי אין די קערידזש, און זאגט אז זיי ווילן זיך גט'ן, איז דאך די הלכה איז אז מען דארף קודם טרייען צו מעורר זיין שלום, זאגט אים ר' משה ניישלאס פאר דעם אינגערמאן, דיין פרוי זעט דאך אויס צו זיין אזא שיינע אידישע טאכטער, פארוואס זאלסטו גט'ן אזא פרוי, זי האט דאך שוין געברענגט א בעיבי אויכעט, האט דער אינגערמאן געזאגט פאר די פרוי, דערצייל אים פארוואס איך וויל מיך גט'ן, האט זי געמוזט פארציילן, האט זי פארציילט אז זי האט געווארט ביי ר' מאטעלע'ס מקווה א דריי שעה און זי איז נאך נישט געווען אינעווענדיג, זי איז נאך געווען אין די ליין אינדרויסן, דערווייל האט זי איבערגעלאזט די בעיבי אליינס, קיין בעיבי סיטער איז נישט געווען צו באקומען, און זי האט מורא געהאט, איז זי שנעל אהיים געלאפן, נאך א דריי פערטל שעה און די קינד האט גוט געוויינט, האט זי אים בארואיגט און זי האט געזאגט איך קען נישט גיין אין מקווה אזוי, איך קען נישט איבערלאזן דאס קינד אזוי, עס וואלט זיך געקענט, ער וואלט זיך געווען געקענט דערשטיקן אויך, האט זי נישט מעמיד געווען בנסיון און זי האט זיך גוט ארום געוואשן אין טוילעט אינדערהיים, און ווען דער מאן איז אהיים געקומען האט זי אים געזאגט טהור אני, דעטס אלל. א טאג צוויי שפעטער נאכדעם דו ווייסט דאך ווען די נסיון גייט אדורך קוקט מען דאך אזוי ווי די גמרא זאגט צדיקים נדמה להם כהר מען הייבט אן צו קוקן וואס האב איך דא געטון און נאכדעם וויאזוי גיי איך צוריק אן די רייט טרעק צי דארף איך האבן כדי הבחנה ס'איז דא א דין אז א גר קומט זיך מגייר זיין א גר און א גיורת דארף מען זיך פורש זיין צדיק יום כדי הבחנה זאל וויסן זרע שנזרע בקדושה וזרע שנזרע שלא בקדושה זאל וויסן אז ס'איז זיכער אז זי איז אדער יא שוואנגער צי נישט. בקיצור, זי האט נישט געוואוסט וואס צו טון, איז זי געגאנגען פרעגן ר' משה וואס טו איך יעצט? איז דער אינגערמאן האט געזאגט פאר ר' משה אז טאמער הייסט איר מיר צוריקגיין מיט איר וואוינען וועל איך אייך נישט פאלגן, ווייל איך קען נישט טראסטן א פרוי וואס האט נישט געקענט מעמיד זיין בנסיון. איך האב געזאגט פאר ר' משה האסט געדארפט זאגן די אינגערמאן דו פערד וואס דו ביסט, פאר וואו ביסטו געווען? דו ביסט געגאנגען צו א שיעור ביסטו געגאנגען? ווען דיין פרוי דארף גיין אין מקווה דארפסטו נישט גיין צו א שיעור. און שלום האגער דער משוגענער חסר דעה וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, אדער ס'הייסט ער האט אונטערגעשריבן, טראמפ פלעגט נוצן איינעם, ווייסט ווער יענער איז, ער איז מיין משפחה, ער זאל גיין טראגן זיין ווייב צו די מקווה און ער זאל זי אויפפיקן, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? משוגענע חברה, דו אז דיין ווייב דארף גיין אין מקווה דארף זיין ביי דיר שמחת תורה אין די הויז, דו האסט נישט וואס צו גיין צו קיין שיעור, דו האסט נישט וואס צו גיין צו קיין מנין, דו האסט א בעיבי צו וואטשן, וואטש יור טשייעלד, פארשטייסט? שוין, די סוף איז געווען, זיי האבן זיך גע'גט. האט הרב ר' משה ניישלאס דעמאלטס געזאגט. זיי האבן זייער געוויינט ביים גט ביידע. ביידע האבן געוויינט. האט ר' משה געזאגט, וויינטס נישט קינדערלעך, שלאגט מיך דער אייבערשטער מיך נישט ענק, ווייל איך ווייס שוין יארן וואס דארט גייט פאר, נאר ר' מאטעלע מיט זיין עקשנות לאזט נישט צו אז מען זאל בויען נאך א מקווה ווייל ער וויל פילן אז ער איז דער באלעבאס. אז ס'איז שוין געקומען אזא זאך איז ער געגאנגען ביי עיטי פאר יערס איז ער געגאנגען שאפן געלט, ער האט געשאפט פיר פינף מיליאן דאלער און ער האט געגעבן ברכות. מיר האט דערציילט א דאקטער א דאקטער ראזענבערג האט גארנישט קיין רילעישן מיט מיר, אז ער האט געזאגט פאר ר' משה'ן ער וויל צוהעלפן צו די מקווה, ער האט נישט קיין קינדער, זאגט אים ר' משה וועסטו געהאלפן ווערן מיט קינדער, זאגט ער עוו. ווען אויף די הענט וועט וואקסן גרינע האר וועל איך געהאלפן ווערן מיט קינדער, איך ווייס דאך וואס מיין פראבלעם איז, איך בין דאך דער דאקטער, נישט אז א דאקטער האט מיר פארקויפט, איי נאו וואט די פראבלעם איז, האט אים ר' משה אנגעקוקט מיט כעס, זאגט ער דו ביסט גרעסער פונעם אייבערשטן, ניין? דען זיי שטיל, זאג נישט קיין ווארט, און ער איז געהאלפן געווארן מיט א קינד ביז. החדשה, ס'העלפט מורא'דיג, ס'טוט גרויסע זאכן אז מען בויעט א מקווה אז כלל ישראל זאל קענען גיין אין מקווה, איך האב א חבר וואס האט צוזאמגענומען אסאך מעשות וואס ער האט דארט געהערט ביים בויען פון די מקווה, און האט געדרוקט א ספר פון דעם צו וואס עס האט אלץ געהאלפן, איך פלעג זאגן פון אנפאנג ווען מען האט גענדיגט די מקווה, מען הערט ביי רימניצער רבי'ן אזאלכע מופתים מיט אלעם, האב איך געזאגט איך ווייס נאך נישט צו ס'איז די רימניצער'ס מופת צו ס'איז די שטאט האט א זכיה ווייל זיי האבן געבויעט אזא הערליכע זיי האבן געבויט אזא מקוואות אין די גאנצע וועלט איז נישט דא, גרויס און שיין און הערליך, און מען דארף נישט ווארטן, ווייל אז ס'דא מער פרויען עפענט מען נאך א צימער דארט, נישט א צימער, א גאנצע האל, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, נאר ר' משה האט ליידער נישט דערלעבט דאס עפענען, אבער דאס איז יא אויך געווען מן השמים, ווייל ער האט קיינמאל נישט געטארט פרעגן ר' מאטעלע, ווער איז מאטעלע זאל אים זאגן וואס צו טון, ער געווען. א סאך יארן עלטער פון אים, און ער איז געווען אן ערנסטער מורה הוראה, ער איז נישט געווען קיין פרענקפורטער רב, איך רוף מאטעלע די פרענקפורטער רב, אויסגעקלאפט אין וויזשניצער בית מדרש, מען טאר נישט עסן די פרענקס, ר' מאטעלע האט געוואויר געווען אז ס'איז עדות אז עס איז נישט כשר, געגאנגען ר' משה ניישלאס האט אים אויפגעקאלט און אים געפרעגט ווי גייסטו זאגן אזא זאך, איך געב דארטן אובאכט, און פאר דיינע קינדער בין איך גוט געווען צו פסק'ענען כשר אדער נישט, און יעצט ביסטו מיר געווארן אליינס א מורה הוראה, האט זיך זייער גערעגט, ער האט אויפגעשטעלט א. נעקסטן טאג, אקעי, איך צי צוריק דעם איסור אויף די פרענקס, וועגן דעם רוף איך אים פרענקפורטער רב, ער האט אריינגעצויגן דעם פרענקפורטער און אראפגעצויגן און ארויפגעצויגן, ווי גוט די גמרא זאגט אז אזאלכע מורה הוראה'ס וואס האבן נישט משמש געווען כל צרכם, אזאלכע מורה הוראה'ס מאכן דעם גרעסטן חורבן פאר כלל ישראל. יעצט לאמיר צוריקקומען דא צו אונזערע זאך, עס איז דא א מגיפה, עס האט זיך נאכנישט געענדיגט, און זיי זאגן אליין, דזשאנסאן ענד דזשאנסאן זאגט אז זייער וועקסין, ס'איז דא א. דאקטער וואס האט געזאגט אז די וואקסין איז גארנישט ווערט, סאו אויף וועם פארלאמער זיך אונז? און לאמיר זאגן ווען ס'איז יא ווערט, הער אז די הערט א מעשה, ביי די מצריים איז געווען די זעלבע זאך, די מצריים האבן געזען אז אידישע טעכטער גייען אין וואלד און זיי האבן בעיביס, האסט דארטן בעיביס, יעצט מוז איך גיין דארט הרג'נען, זענען זיי געקומען זיי צו הרג'נען, האט דער אייבישטער געמאכט א נס אז זיי זענען אריין געזינקען אין דער ערד, ווי טיף? דריי טפחים, די גמרא זאגט אויף אן אנדער פלאץ אז ג' טפחים אזוי טיף גייט א מחרישה, אן אקער אייזן. שוין האבן זיי דאס געזען האבן זיי גענומען אן אקער אייזן און זיי גייען אויפאקערן, זיי גייען צו צומאלן די קינדער אונטער דער ערד, האט דער אייבערשטער געמאכט א נס אז זיי זענען געגאנגען נאך טיפער, שפעטער ווען דער אייבערשטער האט זיך באוויזן ביי קריעת ים סוף, זיך באוויזן צוויי מאל, ביי קריעת ים סוף האט ער זיך באוויזן כאיש מלחמה און ביי קבלת התורה האט ער זיך באוויזן כזקן מלא רחמים, צוויי מאל האט ער זיך באוויזן פאר גאנץ כלל ישראל, בקיצור איז דעמאלטס. האבן די קינדערלעך געזען און זיי האבן געוויזן מיט די פינגער, זה קלי ואנוהו, דאס איז דאך דער באשעפער וואס האט אונז געראטעוועט אונטער דער ערד, סא גיימער זיך שלאגן מיט ניסים, מיט אן אקס, מיט אן אקער אייזן. די זעלבע אויך, זאגן מיר פארן אייבערשטן אזוי, אונז זינדיגן מיר צאם, אבער דו ווילסט אונז מאכן א מגיפה, אונז האמיר נישט קיין מורא פאר דיר, אונז האמיר מאדערנא, איין גרויסע אוטפיט, נאכדעם האמיר דזשאנסן ענד דזשאנסן. א צווייטע מעדיקל אוטפיט, און נאכדעם האבן מיר דעם באקאנטן פייזער, סאו וואס ברויך מיר דיך האבן רבונו של עולם, ווילסט אונז ברענגען א מגפה און מיר'ן אראפשלינגען א פיל און ס'וועט גארנישט געשעהן? אזוי מיינט עטס נעבעך? יא, דאס איז וואס דא גייט פאר, זיי זאגן שוין אליינס אז די וואקסינען טויגן נישט, יעצט וואס די וואקסין האט געמאכט איז א געוואלדיגע מלחמה אין קדושת ישראל, כ'האב געליינט אין א מעדיקל מעגעזין אז די פרויען וואס האבן גענומען דעם וואקסין קעגן קאראנע האט עס פארדרייט די גאנצע וסת. די צייט וואס קומט יעדן חודש דער גאסט, דער אומגעווינטשענער גאסט וואס קומט יעדן חודש, האט אנגעהויבן צו ווערן אנדערש. ס'איז דא פרויען וואס האבן שוין נישט געזען כמעט ווי גארנישט, זענען שוין געווען פופציג יאר אלט צו וויפיל, זיי זאגן ס'האט אנגעהויבן צו קומען גאשן אזוי ווי זיי זענען געווען א טינעידזשער. ס'איז דא אנדערע פרויען וואס האבן געזאגט אז ס'האט זיי פארדרייט די גאנצע סייקל. וויפיל טשעדאווס האבן געזען צו פֿינף און צוואַנציק טאג צו צו צו דרײַסיק טאג ס'איז געווארן אנדערש ס'האט אנגעהויבן צו זען צו זיבן און דרײַסיק צו פֿערציק טאג איט ממש איט טשעינדזשד עווריבאדיס סייקל אלמאסט עווריבאדי און איך האב מעורר געווען אלע רבנים כ'געקאלט אויף ארץ ישראל כ'געקאלט דא כ'געקאלט דארט און כ'האב געטון וואס מ'האט געקענט און די רבנים פרעגן מיך הרב נחום און וואס זאגט איר זאג איך איך זאג נישט די גמרא זאגט סתם נשים חזין ללמד יום וועגן דעם דארף מען אפהיטן דעם דרײַסיקסטן טאג באט יעצט איז נישט סתם נשים איטס קאנטראלד וויט מעדיקעישן. ס'איז דא א דין ווען א פרוי איז באהאלטן אין א הייל וועגן פחד איז אויכעט אנדערש. ס'איז דא צוויי מיני פחד'ס, דער פחד וואס ס'נעמט צו די דם, ס'איז דא וואס ס'מאכט מער דם, איך ווייס נישט וואס צו ענטפערן. זאלן די רבנים ווייניגער גיין האנימונען און ריעל עסטעיטן און זאלן זיך אראפזעצן מברר זיין וואס מ'זאל טון, ווייל דער אמת איז ווען א פרוי האט נישט קיין וסת און ס'איז נישט דא דאס וואס די חזל האבן אונז געלערנט די פאר וסתות וואס מ'דארף אפהיטן, טאר מען נישט וואוינען מיט די פרוי ווייל זי קען ווערן טמא בשעת דו וואוינסט מיט איר.

די זעלבע פלעזשער ווי דאס אריינגיין, איז במילא אז ס'איז די זעלבע פלעזשער ווי דאס אריינגיין האט ער עובר געווען מיט א איסור נידה, זאגט דער שולחן ערוך וואס זאל ער טוהן, נועץ צפרני ידיו ורגליו בקרקע, ער שטופט אריין די הענט און די פיס פון די שפיץ פינגער אין דער ערד, און במילא שטארבט אים אפ דער אבר, דער אבר שטארבט אפ ווייל ער ער ליגט אזוי ווי איינער וואס ער מאכט פול אפס, פוש אפס. ס'איז שווער פאר די באדי, איז במילא שטארבט אפ דער אבר, קומט ער ארויס מיט א טויטן אבר נישט מיט א לעבעדיגן אבר. זאג איך פאר יעדן איינעם אן אויב דו האסט דעם פראבלעם און ס'האט זיך אזוי געטוישט מיט אלע זאכן, זאלסטו זיין גרייט אז טאמער געשעט אינמיטן גוטס א זאג מיט מעשה אז זאלסטו ארויסגיין אזוי ווי מיט א טויטן אבר נישט מיט קיין לעבעדיגן אבר. כ'קען נישט זאגן יעדער זאל זיך פורש זיין פון די פרוי, ווייל דאס איז א גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה און קיינער קען עס נישט אויסהאלטן, סאו זאלסטו נאר אויף אזוינפיל טון אז. זאלסט כאטש קענען אראפגיין אט די יציאות און דאס ארויסגיין מיט די זעלבע הנאה ווי דאס אריינגיין, דאס איז די איינציגע זאך וואס דו דארפסט זען אז ס'זאל נישט געשען. אבער מען פרעגט מיך, איך קען הלכות וסתות, איך האב עס געלערנט, איך האב געמאכט אפילו א ספר דרייסיג יאר צוריק, אבער אין אזא מין פאל אז מען האט איבערגעדרייט די סייקל פון כלל ישראל, און אלע גוים זאגן, די גרויסע דאקטוירים, אז דאס איז געווען א מאוו אז מען זאל אומברענגען אלע אלטע, מען וויל נישט ליידן פון זיי, און ס'איז אויך געווען א מאוו. אז מען זאל נישט האבן אזויפיל קינדער, ווייל ס'איז דא אזוי, ס'איז דא איין משוגענער וואס ער האט געמאכט די אלע קאמפיוטערס האט ער געמאכט, ער איז א ברעינסטארם אין קאמפיוטערס, און ער געבט אסאך געלט פאר די אפריקאנער גוים פאר אלע זייערע קראנקייטן, האט ער זיך אנגעהויבן צו מישן דא אין אלע האספיטעלס, און ממילא עס האט זיך אנגעהויבן צו מישן די האספיטעלס, איז געווארן א חורבן, ווייל לויט זיין פיינענשעל שיט טויג נישט, קאסט צופיל געלט צו האלטן מענטשן געזונט, איז למעשה. זיי האבן אפילו אין די האספיטעל שוין נייע געזעצן, ס'איז דא מען פלעגט מאכן א קידני טרענספלענט, אנדערע מיני טרענספלענט, זאגן זיי אפן און קלאר, איף יו אר אווער סיקסטי, גיי שטארבן. איך געדענק כ'בין געווען אמאל אין לעמבערג, כ'האב אריינגעברענגט א קראנקן אין שפיטאל, ער געהאט א הארץ אטאק, איך האב געמאכט אויף די מקוה, כ'האב גארנישט געהאט מיט דעם איד, כ'האב געדארפט איינעם מיטגיין, בין איך מיט אים מיטגעגאנגען, פרעגט מיך דער דאקטער ווי אלט ער איז, זאג איך אים ער איז סיקסטי פאר. פֿרעגט ער, ער האָט אַ װײַב? יאָ. ער האָט קינדער? יאָ. ער האָט אײניקלעך? יאָ. זאָגט ער, נו, װאָס דאַרף ער לעבן? זאָגט ער, זעסט דאָרטן אין װינקל, און שיקט, איך זאָל אים אַרײַנשטופּן בײַם װינקל אין די ענד אָװ די האָל און מ'עט אים לאָזן דאָרט שטאַרבן, און צוריקקומען אַ טאָג צװײ שפּעטער, װי האָט אַ דאָקטער אַמאָל געזאָגט פֿאַר אײנעם, ער זאָגט אים, דאָקטער, מײַ האַרץ איז פּאָמפּינג, איז רעיסינג, אַי דאָנט נאָו װאָט טו דו. זאָגט ער, ליסן, טעיק טו אַספּירינס, און איף יו מעיק איט טיל טאָמאָראָ, יו קאָם טו די האָספּיטל. װאָס קען איך דיר טאָן? און דאָס איז װאָס דאָ גײט פֿאָר. דער אײבערשטער זאָגט, עטס װילטס נישט האַלטן מײַן תּורה-מיצװות? איך ברויך עס נישט. אין אני אלהיכם, איך בין נישט דיין גאט, גיי צו נבוכדנצר, זייטס מתפלל צו אים, אפשר עט ער קענען העלפן, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אזא תורה מיט קדושה, און מען זאל זיין אפגעשיידט, און זיי האט אים, מען זאל נאך אויסרעכענען פאר דעם אז ס'זאל נישט קומען בשעת תשמיש, דער אייבערשטער האט זיך אזוי געזארגט, און אז אונז לאך מיר פון אים, זאגט דער אייבערשטער, ווייסט אויב ווילסט עפעס וויסן, איך קען לעבן אן ענק אויך, פארשטייט דער אייבערשטער מוז אונז האבן, און ס'איז אלעס איז אמת, אבער עט עי סוירטען פוינט ווען אונז לאך מיר אים אין פנים, זאגט ער, איך קען דיר ווייזן. איך קען לעבן אן ענק אויך. כ'האב אמאל געזאגט אין איינע פון מיינע דרשות, ס'איז דא אין איינע פון די ספרים פון מהרל פון פראג, ברענגט ער דארטן אז ווער ס'שילדערט דעם אייבערשטן אן אין סוף איז אן אפיקורס. ס'הייסט דו זאגסט אזוי, דער אייבערשטער איז אן אין סוף, און א סוף איז ער נישט? ער איז אלעס, ער איז א סוף און אן אין סוף אין די זעלבע צייט, אזוי איז דער מהרל מסביר. וואס דאס איז א זאך וואס א מענטש קען נישט פארשטיין, ווייל דער מענטש איז אדער א סוף, א אין סוף זעמער דאך. שטעל מיר א סוף, קען מען עס נישט פארשטיין. ווי קען א מענטש זיין א סוף און אן אין סוף אין די זעלבע צייט? זאג די מרן, ס'קען זיין אזא זאך? און זייט דער אייבישטער איז א סוף און אן אין סוף אין די זעלבע צייט, קען ער געבן א זאג פאר כלל ישראל, דו לאכסט פון מיר, איך לאך פון דיר אויכעט, מיר זען ווער ס'לאכט בעסער און ווער ס'לאכט מער, ווער ס'דארף אנקומען צו וועם. איז די וואך גייט צוויי סדרות, ס'גייט אחרי קדושים, יעצט כ'האב געוואלט זאגן פאר די אלע סאטמארע אייזלעך, זיי האבן מיך געלייגט אין חרם, איך ווייס נאך נישט היינט וואס איך האב געטון, באט זיי האבן מיך געלייגט אין חרם. געווען איינער האט געזאגט ער רעדט מנוולות מנוולות. וויען רב האט נישט געוואלט אונטערשרייבן ווייל דער איז א רב מיט א פארשטענדיגער מענטש. זעסטו ווי פארשטענדיג ער איז. ער האט געזען אז ס'איז דא א גרויס בית מדרש וואס מען דארף עס נישט האבן האט ער עס פארקויפט אונטערן טיש געמאכט אפאר מיליאן דאלער און דעסטרויעט די שול. ער איז א פארשטענדיגער מענטש. ער ווייסט איין זאך באשעפער אהער באשעפער אהין בית מדרש אהער בית מדרש אהין א דאלער דעטס וואט קאונטס עניוועי איז איז געגאנגען האט מען געזאגט פארן וויענער רב אז ער זאל אונטערשרייבן אויפן חרם ער האט נישט געוואלט אונטערשרייבן ווייל איך האב דאך אים געבויעט די שול אין סאמבאטהעלי דא אויף פען סטריט ער האט געוויסט איך בין נישט קיין ליידיגייער עניוועי האט ער נישט געוואלט האט ער געפרעגט זענען געקומען אים מוטשען שמוטשען פרעגט ער זאג נאר וויל איך פרעגן עפעס ביסט אמאל ארויס געגאנגען אינמיטן ליינען אין די האל. זאגן זיי ניין, איך גיי יעצט איינמאל ארויס צו הערן וואס די אינגעלייט רעדן דארט צאם, ס'וועט ענק ווערן שלעכט צו הערן וואס די חברה רעדן דארט צאם, ס'וועט גיין לייגן די גאנצע שול אין חרם, ס'וועט ווערן א ליגנט, א פיקטישע זאך, מען לייגט מיך אין חרם ווייל איך רעד מנוולות, איך זאג אייביג הגה צ מח ברוך מרדכי לעבאוויטש האט געטאטשט קינדער און געטוהן מנוולות, ער האט געטוהן אין די מקווה כל דבר אסור, ווער ס'האט זיך געטובל'ט אין א מקווה ווי ער איז געגאנגען האט זיך געטובל'ט אין זיין זאמען, אים האט מען נישט געדארפט לייגן אין חרם.

דער הייליגער רמבן איז מסביר אין די הקדמה אז די תורה איז געגעבן געווארן אש שחורה על גבי אש לבנה, און דער אייבערשטער האט פארגעזאגט יעדעס ווארט, און די שכינה האט ארויסגערעדט פון משה רבינו, סאו מיר זאגן אז אלעס איז געווען מנוולות, דר'ערדליגערס וואס איר זענט. דאס איז סאקמער קאקמער. יצחק לבנה שטערן האט אנגעדרייט סאקמער. ווי איז ער יעצט? ער האט געפייגערט, ער איז שטיל, ער ווייסט איך גיי אים ארויספירן פון דא, ווייל ער האט גערעדט מיט בחורים אויך מנוולות. און פלוצלינג זענען זיי שטיל געווארן, ווארפן שוין נישט קיין פאטשקווילן, זיי טוען שוין גארנישט, ס'איז געוואר וואס איז געשען? יצחק לבנה, קום ארויס, קום ארויס פון דיין מויזן לאך! און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן, און דאס האט מען געמוזט אפשטעלן. נאר א גרויסער שאד, דער רבי איז געווען א גרויסער מענטש, און ער האט געבויעט א מוסד, און ס'איז געווען אזוי טיף אין דר'ערד, אז ברוך השם האט עס געקענט צוריקשטעלן. מ'האט פארלוירן אסאך קינדער, ס'נישט דא וואס צו רעדן. יעצט, דער טאהשער רבי האט געזאגט אז ער געט שלש סעודות געט ער פלייש, און פון קאמארנע שטייט ער געט יראת שמים, דא גייט נעבעך איינער קרויז א טאהשער, ער זאגט אז ער האט געהאט א טמא'נע כלי אין טאהש האט עס אים האט מען עס אים איינער האט עס אים ממציא געווען, און ער איז אזוי אראפ פון וועג, ער נעבעך ער עסט טריפות אין פאבליק, ער עסט מקדאנעלדס, און ער זאגט אפילו נישט א ברוך אתה ה', דאס האט ער געלערנט אין טאהש. ער זאגט אה אין זכות פון יאשקע פאנדראק, ווייל די טאהשער רבי האט זיך אויך איינגערעדט אז ער דארף פירן א ישיבה, ער האט זיך איינגערעדט ער קען פירן א ישיבה, ער האט זיך נישט געקענט צושטעלן צום זמן תפילה, וויאזוי האט ער געקענט פירן א ישיבה? מען האט געמוזט ווארטן ביז נאכמיטאג אז ביז ער דאווענט, עס איז געווען א ווערטשאפט, נאר דאס געב איך אים יא קרעדיט, איינמאל האט מען אים געזאגט רבי מען כאפט בחורים שפילן זיך איינער מיטן צווייטן, האט דער רבי געזאגט, האט אריינגערופן די בחורים, האט אים געפרעגט וואס הייסט פארוואס טוט עטץ דאס, זאגט ער רבי עס האט אונז קיינער נישט געזאגט אז מען טאר נישט. אונז הערמיר יעצט אז מ'טאר נישט, אונז זעמער אלט פופצן זעכצן זיבעצן און אכצן, יצחק לבנה שטערן מיט די אנדערע בהמות, מ'טאר נישט רעדן, ס'איז נישט צניעות, דער רבי האט גערעדט ביי די שווים תורה האט ער געזאגט אה חטא הידוע, סאו א גערער חסיד איז געקומען און פרעגט איינער א סאטמארער נאכן רבינ'ס תורה וואס איז דאס דער חטא הידוע, כ'וועל זאגן די אמת איך ווייס נישט פונקטליך נאר כ'מיין אז חטא הידוע איז די בחירות ווייל דאס איז ביים רעבן די גרעסטע עבירה. פארשטייסט? ער האט געמיינט ער האט גערעדט באהאלטן, עט מען עט מען עס נישט כאפן, און וואס איז געווען דאס שלש סעודות אין די טינקל איז עס אויך געווען באהאלטן, עניוועי, סאו די וואך שטייט ארויס די אלע זאכן אין חומש, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, א פרוי האט צוויי לעכער, איין לאך איז די וועדזשיינע און די צווייטע לאך איז די עס, די עס הייסט דער אחור, און א זכר האט נאר איין לאך. ער האט נאר די עס זאגט ער די תורה אז א זכר זאל מען נישט וואוינען די משכבי אשה דארטן ווי מען וואוינט אפט מיט א פרוי ווייל די פרוי האט דאך צוויי פלעצער צו וואוינען מיט א זכר זאל מען נישט וואוינען משכב זכר און דערס נאטינג ראנג מען טייטשט עס איבער אוי אוי אוי יצחק לבנה שטערן איך האב דיך אין דר'ערד פינף מאל אונז האמיר די ווידיאוס ווי דיין זון טאטשט אן אלע פרויען וואס ס'קומען אראפ אין דעם בילדינג ווי די וואוינסט דארטן אויף סאוט נײַן יא יא ס'איז גוט.

מיט אלעם האט ער געזען יא אז ער וואוינט גארנישט אין דעם אפארטמענט, אפארטמענט עף און אפארטמענט זשי, פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען? אלעס נייע, פון ווי קומט ער זיך צו דרייען ביי די מיידלעך? ווי קומט ער דאס צו טון? איך האב געקענט א טאהשער אינגערמאן, כ'מיין איך קען אים, עס איז נישט קיין געוועזן היינט, ער איז געווען אזא מין בעל מחנך, אזא מין בעל מסביר, אז די טאהשער רבי האט צו אים געוויינט, ווער ביי מיר א מלמד, געוואוינט אין שטעטל דארט. ויהי כאמרם אליו יום יום באמרם אליו יום יום זאגט ער פארן טאשער רבי לאמיך מיט דיר רעדן אפן, כ'קען זיין מיט די קינדער לאז מיך זיי טאטשן, דעטס איט, כ'האב א שוואכקייט צו דעם, רבי האט געזאגט אויב אזוי בין איך דיר מכיר טובה, דאס זאלסטו נישט טון, סאו רבותי לאמיר זיך צוריק קערן צום באשעפער און אויפהערן מיט די אלע שטותים וואס מען האט ענק ליגנט געזאגט, ענק פארקויפט מען שוין ליגנט זיבעציג יאר, און וואס איז צניעות האט עטס געזאגט אז ס'איז נישט, און וואס איז נישט האט עטס געזאגט יא, און דאס איז א מורא'דיגע בראך. ווייל דאס האט אראפגעברענגט גאנץ כלל ישראל פון גלייכגעוויכט, און אז איינער האט גערעדט אביסל ברייט האט מען אים שוין גערודפט. איך זאג ענק נאכאמאל, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, און איך רודף צוריק, און איך וויל ענק זאגן יעצט א זאך, איך האב עס נאכנישט געזאגט ביז יעצט, איך וועל עס יא זאגן, די אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיר א חרם, פאר די אלע גיי איך באצאלן יעצט. איך קום ארויס מיט א ביכל, ס'איז שוין כמעט ווי פערטיג, סקולענער רבי האט געמאכט דריי ביכלעך, נישט דער פריעריגער וואס איז אוועק, נאר זיין טאטע, רבי לעזער זיסיא, געמאכט דריי ביכלעך, וואס מען זאל רעדן מיט בחורים, ס'געווען דארט אן אסיפה פון אלע רבנים, ס'געווען דער שייגעץ משה ביק איז אויך דארט געווען, דער שייגעץ טמא, שחק טמיא, די ביינער זאלן אים צוריבן ווערן, און ער האט אנגעהויבן צוריקן די טישן, נו, נו, מניוולת! אין דר'ערד ליג דו ביסט א יונג איזריעל בוי! דער איד, ער האט עס באקומען פון סקולענער רעבין, ער פלעגט עס ארומפארן טיילן און גיין ביי אלע ישיבות און איבעראל טיילן, אינדרויסן, מ'האט אים נישט אריינגעלאזט, פארשטייט זיך, און זאגט מיר קאקט מיר יאקט מיר שמאקט מיר, און מ'האט עס פארטיילט. ער האט שוין געהאלטן נאנט פארן שטארבן האט ער מיך געלאזט רופן האט ער מיר געזאגט איך גיב דיר די דריי ביכלעך איך מאך דיך דער שליח אז דו זאלסט עס ווייטער טיילן האב איך אים געזאגט פיין יעצט איך האב דאס שיין מסדר געווען און איך האב אויך צוגעלייגט צו דעם א בחור זאל נישט קענען זאגן איך האב נישט געוואוסט מען טאר זיך נישט אויסרייבן זיי האבן נישט געוואוסט האט זיי קיינער נישט געזאגט א מיידל האט אויך דאס זעלבע געזאגט איך האב נישט געוואוסט. כ'האב נישט געוואוסט אז כ'טאר נישט לאזן א אנדערע מיידל זאל זיך שפילן מיט מיין קליטאריס, כ'האב נישט געוואוסט, און זיי זענען גערעכט אויך, ס'האט זיי קיינער נישט געלערנט, רוח הקודש האט קיינער נישט, ס'האט מיר געזאגט א מיידל, א מיידל, זי איז שוין היינט א ווייבל, כ'האב איר געזאגט דעם טעם פארוואס, כ'האב נישט געלאזט קיינער זאל מיך טאטשן דארט, האט זי מיר געזאגט ווייל, נישט ווייל כ'האב געהאלטן אז ס'איז קעגן די הלכה, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט, מ'האט מיך נישט געלערנט, איי דזשאסט דידנט פיל קאמפטערבל אין מיין פרייוועט ווי מ'זאגט. בילאנגינגס זאל זיך אריינשטופן אן אנדער מיידל דער פינגער, איי דזשאסט דידנט פיל קאמפארטעבל, ס'פונקט ווי קיינער וואלט נישט געלאזט אז מ'זאל אריינשטופן יענעמ'ס פינגער אין די מחילה, ס'איז פרייוועט, אבער שי דידנט איווען נאו דעט שי'ז ווייעלעיטינג די הלכה, זי זאגט זי הערט מיך אויס און זי האט אנגעהויבן צו הערן וואסארא אן אומגליק דאס איז אז זי שפילט זיך מיט א מיידל וואס דאס מיידל האט געוואוינט מיט א בחור, אפילו ס'איז א ווייבל וואס האט געוואוינט מיט איר מאן און ס'איז נאך דארטן דא שכבת זרע און זי שפילט זיך דארט מיט איר'ן און נאכדעם גייט צו דעם מיידל, קען זי זייער רואיג אריינלייגן שכבת זרע פון איר מאן, פארשטייסט? און זי קען אפילו שוואנגער ווערן נאך. אויסער דעם וואס ס'איז א חזר'ישע זאך, און די תורה זאגט זאלסט זיך נישט פארשמוצן מיט די אלע זאכן. און נאכדעם אז מ'שטופט זיך דארט און מ'הייבט אן צו ווערן אביסל ארויזט, גייט עס ווייטער, נעמט מען זיך דארטן קישן און לעקן, און אלע דיזיזעס קומען פון דעם. פאוטשי שוין מודה אז די מאסק העלפט גארנישט. ער איז שוין מודה געווען. ער איז אויף אלע אינטערנעטס. עס איז געווען א ביזנעס, מען האט געוואלט דערשרעקן כלל ישראל, האט מען געמאכט א גאנצן מואוו, נישט כלל ישראל, מען האט געוואלט דערשרעקן די גוים אויך, מען האט געוואלט מאכן געלט, פארשטייסט וואס איז דא פארגעגאנגען? ער איז מודה אז ס'איז גארנישט, ס'האט אויף אזויפיל אויפגעטון אז ס'האט אפגעהארגעט די יוגנט, האט זיך געדרייט אנדערטהאלבן יאר אין די גאס, און מ'איז געווארן אינגאנצן קאליע, און איך האב אלץ געזאגט, דאס וואס זיי זאגן סאושעל דיסטענסינג האט גארנישט צוטון מיט אונז, פרעגן פארוואס, וועל איך דיר מסביר זיין, די דיזיזעס וואס מען כאפט, כאפט מען פאר לעקן דעם פיפיק, פאר לעקן די וועדזשיינע, פאר לעקן די מחילה, און פאר קישן זיך נאכדעם ווען דאס מויל איז נישט אויסגעוואשן, אבער ס'האט גארנישט צו טון מיט דעם וואס מ'גייט אין חדר אינאיינעם, און די מאסק גייט ער נישט העלפן. מ'זיצט ביי א רעבין טיש, מ'עסט דעם זעלבן לעפל, לעקט יעדער אפ. חזר'יש וואס חזר'יש קען זיין, ממילא איז עס א פראבלעם, אבער ס'איז נישט ווייל איך בין נאנט ד' אמות לעבן יענעם, שטיסל, כ'האב דאס געזאגט די ערשטע מינוט, יעצט קומען זיי ארויף דערויף אז ס'איז אמת. יעצט פאוטשי זאגט אז דעם טעם פארוואס די מאסק ארבעט נישט ווייל מען דארף האבן פיר מאסקס. ער איז אזא צודרייטער, יעדער זעט וואסארא בלאפער ער איז, אונז האמיר זיך געלאזט פון די אלע משוגעים, יא, אונז זעמיר גוט צוגעשטעלט, יא, ס'גוט. מען גייט אין מקווה, סאך מאל איז די מקווה איד פויל אויסצואוואשן די האנטוכער, און זויבער זענען זיי לכאורה, כ'וויל מיט באצילן, אבער זיי זענען זויבער, סא מיינט דער מקווה איד אז זיי דארפן נאר פשוט אויסטרוקענען די האנטוכער, קיינער וועט נישט וויסן, כאפט נישט אז איינס האט זיך אריינגעווישט די מחילה מיט אלעם. און ער איז געקומען אפשר פון וואוינען מיטן ווייב נעכטן ביינאכט און די גאנצע האנטוך איז אנגעקלעבט מיט זיין זאמען און איטס גאנא פייט בעק דארף עס אפילו אויסוואשן מיט זייף געהעריג נאכדעם ווען יענער קומט ארויס פון די מקווה זעצט זיך אראפ מיט די אפענע מחילה פארצט זיך אויס אביסל אויך און דער פיפיק איז נישט געווען אפגעזייפט ווייל ווען זייפט מען זיך דאך נישט מטאר נישט איז עפעס סאיז דא איין רב וואס ער איז א גראף של רעי כהאב שוין געזאגט פאר אלע מענטשן וואס דאווענען דארט מען טאר דארט נישט דאווענען ער שטינקט אוועק. פוי! כ'גיי נישט זאגן ווער דאס איז, ווייל ס'איז נישט קיינעמס ביזנעס. נאר אין יענע שול האב איך יעדן געהייסן מען זאל מודיע זיין מען טאר דארט נישט דאווענען. און אז מען לעבט מיט סענעטערי קאודס האט מען נישט קיין פראבלעם, און אונז האב מיר געלעבט ווי די חזירים, וואן אן טאפ אף די אדער. נאכדעם איז דא מקווה'ס, למשל די מקווה'ס זענען נישט געהעריג געהאלטן מיט די קאוד, די קאוד מיינט ס'זאל האבן גענוג אמאוניע, קלארין, ס'זאל האבן די אלע זאכן וואס ס'דארף האבן, און גארנישט, און אלעס פארט גוט. נאך דעם געשען אומגליקן, נאר הו קעירס, דער רב קעירט דען? ער וויל וויסן אז זיין בודזשעט וואקסט, און די פעימענטס וואקסן, און די רעסט הי דאזענט גיוו א פלייאינג הוט פאר יו. יעצט באמת וואס מען דארף טוהן איז מען דארף מאכן גרופעס, מ'איז ביזי מיט תהילים גרופעס, איך זאג יעדעס מאל ווען א פרוי נעמט זיך זאגן תהילים און זי דארף ערלעדיגן אירע קינדער, הייסט עס נישט תהילים הייסט עס בילעם, ווייסט וויפיל פרויען זיי נוצן תהילים פאר א קאפ אויט? מען דארף נעמען, צוזאמזעצן פרויען, מען דארף דורכגיין הלכות נידה, נאכאמאל דורכשמועסן און אויסצולערנען די פרישות, טאר נישט אריינבאמפן אין די מאן, זאגן אה איים סארי, עקסקיוז מי, דעטס נאט א וועי אוו ליווינג, דו שפילסט זיך דא מיט כריתות. מען דארף נאכאמאל דורכלערנען גוט הלכות חציצות, הלכות חפיפה, די אלע זאכן דארף מען דורכלערנען. בפרט נאך יעצט אין קאוויד, איך האב איינגעפירט אין רוב מקוואות, כ'מיין אין כמעט אלע מקוואות, אז מ'זאל גארנישט מאכן אין די מקווה, אלעס מאכט מען אינדערהיים, וועגן קאוויד, מ'זאל נישט קעטשן קאוויד, דאס זאג איך אן פאר אלע פרויען, אלע הלכות חפיפות, ס'איז נישט א פלאץ יעצט צו רעדן אויף דעם האטליין מיט דעם, און איך זאג זיי אן פונקטליך, ס'איז דא די די האר וואס זיי האבן אויף באהאלטענע פלעצער, צו מ'דארף א מסריק צו נישט איז א מחלוקת אין די ראשונים, אבער מיט די הענט קען מען עס זיכער מפספס זיין אביסל אביסל צו פרייטן אלס דא הלכות אויף דעם, נאר וואס אז ס'גייט אין א רוטין איז ווייסט מען די הלכות, אז ס'גייט נישט אין קיין רוטין איז יעדער צו צולאזן נעבעך, און פארוואס מען האט עס געמוזט אזוי מאכן ווייל ווען נישט וואלט געווען אסאך ארגער, די מצב האט געהאלטן דארטן אז פרויען האבן אנגעהויבן מורא צו האבן צו גיין צו טבילה אז זיי מורא געהאט פאר קאוויד. און איך האב פאר יעדן געזאגט אז קאוויד האט אייך נישט אוועקגענומען, עס קעטשט זיך נישט פון די לופט. ס'קעטשט זיך נאר ווען ס'איז דא קלאוז קאנטעקט, מען שפילט זיך מיט א מיידלס וועדזשיינע קען מען עס קריגן און מען קען עס איר איבער געבן, אדער מען טוט עס מיט א בחור, אבער סתם אזוי? איטס נאט גאנא העפען. איך שטעל ארויף דא, איך גיי דורך נאך א וואך, איך קען נישט שלאפן גאנצעטע נעכט ווייל מען קאלט פון ארץ ישראל, קאלן רבנים, יעדער וויל וויסן וועגן דעם ארטיקל וואס איך האב ארויף געשטעלט אז ס'האט געטוישט די וסתות פאר אלע פרויען, ס'דא פרויען וואס זאגן זיי האבן שוין כמעט ווי נישט געזעהן, זיי זענען שוין פופציג פלאס, און זיי האבן אנגעהויבן צו גאשן אזוי ווי א טינעידזשער, יעצט די שאלה איז ווען מעג מען צורירן צו די פרוי און ווען נישט, ווייל אונז האבן דאך נישט סתם נשים חזיין ללמ"ד יום, ווייל ס'איז היתה במחבא מפני הפחד איז אלעס אנדערש, די רבנים ברעכן זיך יעצט דעם קאפ, זאגט מיר א רב, יא.

האו ווי פיינעלי דעפיעטעד איט. טענק יו אלל ווערי מאטש פאר דזשוינינג מי. איים ליז העיס. גוד נייט.
כ'וואלט זאגן די יונגסטערס, אה, די היינט, איך בין א שומר שבת, איך בין נישט, כ'וויל ענק עפעס זאגן, ס'געווען א שבת לאו אין אמעריקע, רוב מענטשן זענען דורכגעפאלן. ס'איז דא א איד וואס ער האט געלעבט דא צווישן אונז, ער האט געהייסן ר' מרדכי אנשל לאקס, ער איז געווען דער וויזשניצער בוטשער, און נאכדעם איז געווען א ברודער זיינער, מיסטער לאקס, ער געהאט די לאנדרי, האט ער מיר אסאך מאל פארציילט. ווען ער איז אנגעקומען אויף אמעריקע האט ער געלאנדעט ערגעץ, כ'מיין אין, כ'בין נישט זיכער אין וועלכע שטאט ער האט געלאנדעט, אין איינע פון די גרויסע שטעט, און ער איז געווען א דרייווער, ער האט געדרייווט מילך, שפעטער האט די קאמפעני האט געטוישט אז טאמער דו ווילסט אז דו ביסט א יוניאן ארבייטער מוזטו יעדן פערדן שבת ארבייטן ווייל אנדערע זאלן קענען ווי מען זאגט אויך געניסן דעם שבת, איז ער געגאנגען פרעגן זיין רב, עס האט געמיינט ער איז אן ערליכער, זאגט ער אים מיסטער לאקס, איר זאלט נעמען דעם דזשאב און איר זאלט דרייוון שבת. זאגט איר זענט משוגע? ס'דאך שבת קודש! ער איז געווען א תמימות'דיגער איד געקומען פון אויסלאנד, זאגט ער ס'איז פיקוח נפש, ס'איז דוחה שבת, האט ער זיך בארעכנט, אזוי ווי זיין זון דוד איז שוין געגאנגען דעמאלטס מיט קליינע פאה'לעך, אזוי ווי אין חדר דארט, און ער רעדט שוין אזא אינטערעסאנטן אידיש, האט ער געזאגט א כפרה אויף דעם אלעמען, איך גיי דעם שבת נישט מוותר זיין, און ער האט איבערגעלאזט. ער געקומען דא אויף ניו יארק און דארטן מיטן אייבערשטנס הילף מצליח געווען, כ'געדענק ווען איך האב געזוכט דזשאבס איז אויך געווען די זעלבע, כ'האב געזוכט דזשאבס, כ'בין אן אקאונטענט, כ'האב געזוכט א דזשאב, און מ'האט אפגעזאגט וועגן שבת, ס'איז דא שבת לאו דו קענסט נישט אפזאגן, האבן זיי אבער געפייט אין קאורט, ס'איז געווען א פייט צווישן די דיים סעיווינג בענקס אוו ברוקלין, ס'איז דא צוויי, דיים סעיווינגס בענק איז געווען אויף ברוקלין און אויף מאנהעטן, דאס איז געווען פון ברוקלין, האבן זיי געזאגט יא אבער מ'דארף קלאוזן די בוקס עט די ענד אוו די וויק. שבת לאו אהער שבת לאו אהין, איז געווען דא איינער ראביי סקולניק, ער האט פארשאפט דא דזשאבס, ער איז געווען דא אויף דיוויזשאן עוועניו, און ער האט געזאגט דעי קענט דו עניטינג, דעי סעיד דעט דעי ניד, דעטס די הייעסט פוינט דעט דעי ניד א דזשאב, אזוי האט מען אונז פאר שבת געקאפעט און געשטויסן, אונז האבן דאך אויך געליטן פון דעם, אונז האבן עס, איטס האמיר א זכיה, וויר פראוד, רבונו של עולם, וויר פראוד, עניוועי, איז למעשה די לעבן איז שוין כמעט ווי דורך. אבער מ'האב מיר נישט מחלל שבת געווען. יעצט למעשה די זעלבע איז ווען א שווארצער גייט זוכן א הויז, איך האב געהאט די זעלבע אויכעט, איך קויף די הייזער, איך קויף, איך פיקס עס אויף אביסל, איך פארקויף עס, סאך מאל פיקס איך עס נישט אויף, איך האלט עס נאר און ס'פארקויפט זיך, עטס ווייסט וואס מען טוט פאר א איד צרות מען זאל אים נישט פארקויפן א הויז? יו דאונט איווען נאו! וועגן דעם זאג איך אייביג אז א איד קויפט מען זאל קויפן כאטש צוויי עיקער ארום און ארום מען זאל נישט זען ווער ס'דרייט זיך דארט. שטעל איך ענק דא ארויף א פילם וואס דאס געשעט ווען א שווארצער גייט זוכן א הויז צו קויפן. קוקטס עס אן. העי, ליסן, איף איי וואוד דזשאסט גיוו יו סאם מאני, וואוד יו דזשאסט גאו עוועי? מאני? יא, לייק איל טראו יו א קאפל דאללערס, מעיבי יו קען ביי א סאבוועי סענדוויטש אר סאם פרייד טשיקען.

כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, עפטער אלל טוט דאך דער אייבישטער דאס אלעס נאר וועגן אידן, דער מדרש ברענגט אז איין רעגירונג איז געגאנגען פרעגן אן עצה פון א צווייטן, זאגט דער אייבישטער וואס זארגסטו דיך, איך טו דאך עס נאר פאר דיר, עניוועי, די וועלט שטייט יעצט אויף א האר, גאנץ מדינת ישראל שטייט אויף א האר, ווייל זיי האבן עפעס געזינקען פופצן איראנישע שיפן, ס'גייט דארט ווערן א מלחמה, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, טשיינע מיט רוסלאנד גייען אויך יעצט אין מלחמה. כ'וויל ענק ארויפלייגן א קליפ וואס איז געווען מיט יארן צוריק וואס האט געהאלטן אפאר מינוט פאר די וועלט זאל אונטערגיין מיט אטאמישע געווער און רוסלאנד איז געווען גרייט אפצומעקן טשיינע אזוי ווי ס'וואלט געווען נאט אין עקזיסטענס. און פארוואס ברענג איך די אלע זאכן רבותי? גייסט היינט דאווענען? איך גיי מארגן דאווענען. וועסט דאך קלאפן אשמנו בגדנו, איצט האמיר דאס אלעס גורם געווען, איצט האמיר נישט די שוץ פון די תינוקות של בית רבן האמיר זיי דערהארגעט, קוקט צו אלע ווידיאוס וויפיל אפגעפארענע בחורים קרויס פון טאהש און אנדערע, און נאך וואס מ'האט געטון נעבעך מיט די אנדערע בחורים מ'האט זיי געברעינוואשט אין גוואטעמאלע, און יואלי ראטה דער רשע וואס ער טוט די זעלבע מאכט חתונה קטינים, שוד בי אשעימד אוו הימסעלף, משוגענער וואס ער איז.

כ'האב געוואלט זאגן איך בין נישט קיין באבעווער חסיד ווייל איך בין נישט קיין חסיד אין ערגעץ, נאר כ'זאל זיין סרול הגר המצרית חסיד איז דאך א נואף, ער איז געפארן יעצט אויף קברי צדיקים איז ער געפארן מיט א גאלדענעם שטעקן, פארשטייסט? ער איז געווען ביזי אז מ'זאל ארויסגעבן א חרם אויף נחום ראזענבערג ווייל זיין טאטע האט געהאט א פסול'ע מקווה און איין און דרייסיג יאר, סאו יעצט וואס איז געשען סרול? די אלע פרויען וואס האבן גענוצט דיין טאטענס פסול'ע מקווה זענען געווארן יעצט טהור? שייגעץ טמא וואס דו ביסט, דו האסט געטאטשט דיין טאטענס תלמידים! זיי האבן מיר דערציילט, איך האב אלעס גובה עדות געווען, און איך וויל דיר ווארענען נאכאמאל, דו זאלסט וויסן, איך געב יעצט ארויס א ספר וואו דא איז געווען די מלחמה, ווייל איך גיי נישט איבערלאזן אויף מיין נאמען אזא מין זאך אז איך בין געווען אין חרם, אין חרם זענט עטץ, חזירים, זאליקא, מיט די אלע חברה. איז געגאנגען איינער יצחק לבנה שטערן, ער האט געמאכט א ריזיגע איינפאל, מען וועט ארויסלייגן נחום ראזענבערג אין חרם, האט ער געזאגט פאר סרולי האגער מאך זיכער דו סיינסט אונטער, עפעס זאגט מען ער איז געווען א משוגענער, זעסט דאך מען האט אים ארויסגעווארפן, דערווייל דיין ברודער וואס האט. געמישט אין דעם וואס מען האט נישט געטארט, און דעם רעבינס בכור, בכור שוטה איז ער דאכט זיך מיר געווען, צו נישט א שוטה איז ער געווען, כ'ווייס נישט, ער האט געהאט א עלטערע שוועסטער פאר אים מיין איך, איז ער האט אונטערגעשריבן, און דו האסט אויך אונטערגעשריבן, און וואו זענט עטס אנגעקומען מיט די אלע חתימות, אין תחת הגדול אין דר'ערד זענט עטס אנגעקומען, יעדער ווייסט דיין טאטע האט געהאט א פסול'ע מקווה, דיין טאטע געווען א ווילדע חיה, פרענקפורטערס טאר מען נישט עסן, האט אים אפגעקאלט דארטן דער רב ניישלאס, אה, פאר דיינע קינדער בין איך געווען גוט צו פסק'ענען, און פרענקפורטערס בין איך נישט גוט? עניוועי, איך האלט אז ר' מאטל איז גערעכט געווען, נאר דעמאלטס ווען מ'האט געדארפט קומען בודק זיין ווען ניישלאס איז געקומען, נישט געקומען באקראי, ווייסט וויאזוי ער איז געקומען? מ'האט אלעס צוגעגרייט, מ'האט אפילו די בהמות גע'טובל'ט אין א מקווה, בהמות וואס עטץ זענטס אלע זענט עטץ בהמות, מאטל איז געווען א בהמה, און דער סערדאהעלער רב, סקווערער רב איז געווען א בהמה, אלע זענט עטץ בהמות, מ'האט ענק געפירט פישן, און עטץ האטס ענק געלאזט אויספישן, נאר אזוי ווי מיטן פישן דער טראק אוועקגעפארן האט יעדער געזען די ערווה, איז וויל איך יעצט צוקומען צו א נקודה. ס'איז געווען א פלאץ אין ארץ ישראל וואס ס'איז נישט דא גענוג טרענספארטעישן, איז די קינדער כאפן א היטש ביז צו די סקול, ס'איז בערך א קילאמעטער צוויי אוועק, איז געווען א טאטע האט געקויפט פארן מיידל א סעלפאון מיט איין באטן וואס דאס זאל גיין גראד צו די פאליס און צו אים, שוין, בקיצור ס'מיידל האט זיך אריינגעזעצט און נאכדעם פארן א פינף מינוט הערט די דרייווער נעעע פרעגט ער די מיידל, דו האסט געדרוקט די פאליס? האט זי געזאגט, יא, ווייל ער האט מיך געוואלט טאטשן, קוק כ'על דיר ווייזן, קענסט זעהן דא די פיקטשערס, אלעס איז ריקארדעד, מען האט אים איינגעזעצט, מען האט אים געגעבן זיבן יאר, נישט קיין סאך פאר וועלן טאטשן א מיידל, א מיידל און א יונגל דארף האבן א סעלפאון פאר סעלף דעפענס, און ווער ס'זאגט ענק אנדערש איז א סוס ורוכבו, ווייל ס'איז דא עסקנים וואס לויפן ארום, זיי ווילן מאכן זייערע כשר'ע זאכן. עטס זענטס דר'עטליגערס. יעצט וויל איך זאגן פאר באבובער רב, דו האסט א שיינע גרויסע זיסע קהילה, דאונט רואן איט. כ'האב געליינט אז ס'איז געווען א פלאץ אין טשיינע אין עפעס אזא דעזערטעד עריע וואס מען פלעגט רעיפן יעדן טאג קינדער, זיי האבן געהאלטן ביי הונדערט טויזנט רעיפס, האט די גאווערמענט געגעבן יעדן קינד א טעלעפאן, ס'האט איין באטן, צו די פאליס, אין צוויי חדשים האט זיך צוגעשטעלט וועלכער איד האט א. חוצפה צו זאגן אז א קינד זאל נישט ארויסגיין מיט א טעלעפאן. דאס איז דאך געווער. פורים האט מען אבדאקטעט א קינד אין באבוב מ'האט אים אראפגעטראגן אין א בעיסמענט און מ'האט אים געמאכט משכב זכר. איף יו דאנט נאו וואט איט איז מ'האט גענומען די יענער זיי זאגן ער איז א משוגענער אבער ער איז נישט ער איז גארנישט משוגע ער האט גענומען זיין פיפיק און עס אריינגעשטופט אין קינד אין די מחילה מ'האט אים געטראגן אין שפיטאל מ'האט אים געמוזט אויסקלינען ווייל ער האט אפילו געהאט מיט זיך קעי וויי דזשעלאו דאס וואס מ'נוצט ווען מ'גייט מיט א פרוי. א שאנדע וואס דא גייט פאר. איז דאס יונגל וואס מ'האט אבדאקטעד האט מען נאר געכאפט וועגן דעם ווייל ס'איז דא ווידיאוס. איז בקיצור, מען דארף יעדן קינד קויפן א טעלעפאן, א סעלפאן, זאל עס קענען איינפלאגן ביינאכט אינדערפרי זאל עס ארבעטן, און אז די מלמד הייבט אים אן צו טאטשן לעבן פיפיג זאל ער שוין געבן א דריק די באטן, ס'איז נאכנישט אויסגעקלינט, מען טאטשט נאך היינט, כ'האב די וואך געהאט א טעלעפאן קאל פון א גרויסע ישיבה וואס א מנהל טאטשט, מען טוט, מען נעמט קער פון דעם. סאו למעשה וויל איך ענק זאגן, צו נעמען אזא איד ווי דעם באבובער רב וואס ער פירט אזא גרויסע קהילה און אים משוגע מאכן אז מען טאר נישט האבן א טעלעפאן און ס'זאל זיין וטהרנו לטהרנו ווייל איינער מאכט דא געלט ווייל מען טוט בלאקן די טעלעפאנס איז א עוון פלילי, איך האלט א יעדער איד וואס ער שיקט א יונגל אדער א מיידל אויף באבוב איז א משוגענער און יעדע ישיבה און יעדן תלמוד תורה און יעדן מיידל סקול וואס מען לאזט נישט האבן א טעלעפאן דאס איז פאר סעלף דעפענס דארט זאלט עטס נישט שיקן ענקערע קינדער, ווייל ווען זיי וועלן אהיים קומען גערעיפט, און מען זאגט געוואלד נחום ראזענבערג, וואס טוט מען יעצט? וועל איך אים זאגן, טו שיק אים ווייטער, מען זאל נאך איינער זאל אים רעיפן, דעטס אלל איים גאנע טעל יו, איים נאט גאנע בי עיבל טו טעל יו עניטינג מאר דען דעט, סאו אז עטס ווילטס ענק אנהייבן אויפצופירן נארמאל, זאל יעדעס יונגל און יעדעס מיידל האבן א טעלעפאן, א סעלפאן, אוודאי ער זאל נישט קענען קאלן און וואטשן די אלע מאוויס, אבער ער מוז עס האבן אין די טאש, איטס סעלף דיפענס, שטעל דיר פאר ס'איז געווען אמאל איינער וועם האט ער נעבעך צושניטן, עטס געדענקט? האט זיך ער געהייסן קאלעצקי. ווען ער האט א סעלפאון און ער מיט איין באטן רופט ער די פאליס וואלט מען געקענט טון צו אים אזא זאך? סא וויי דאנט יו פיפל סטארט טו אנדערסטענד? עץ לעבט נישט ווי די בהמות? חזירים האמער אונז גענוג פארלוירן, האמער אלץ געהאט די מלמדים די די די היטלער געליטן, אונז אלץ געווען חזירים! אונז האמער גענוג חזירים! ווי העוו טו סטארט פראטעקטינג אווער טשילדרען. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אפאר קלייניקייטן. נאמבער וואן, ס'דא א בולשיט סטארי. אז א יונגעל איז געגאנגען בייקן ערב שבת, און די רעדל האט זיך געדרייט און געדרייט, ס'האט אים אראפגעדרייט אלע קליידער, און איז אנגעקומען נאקעט אהיים נאכן זמן. ס'איז א גוטע סטארי, ענד יו אלל בעליוו דיס גארבידזש. ס'איז אין טאמס ריווער. דאס גרעניצט זיך מיט לעיקוואוד, די איינציגע זאך איז אז די לעיקוואדער באלעבאטים וואס האבן זיך משתלט געווען אויפן ציבור אין לעיקוואוד, דארט האבן זיי נישט וואס צו שאפן. דאס איז דארט וואו דער רשע מלכיאל איז דער ראש ישיבה. מען האט געזאגט אוי ער איז געווארן קראנק מען דארף מתפלל זיין. האב איך געזאגט רבונו של עולם זאל איינעמען א מיתה פתאומית זאל אפפייגערן ער מיט דעם משגיח סאלאמאן וואס האט אים געברענגט פון געיטסהעד. ישועה מרירה. זארגן זיך פאר אידישע קינדער זארגן זיי זיך. ער האט אין זינען אהרן קאטלער מאכט מיליאנען פון די גאווערמענט ער האט דעם אייבערשטן אין בוידעם. עניוועי. די האול סטארי דאז נאט סאונד קאושער. דאס איך וויל ענק זאגן. מ'האט מיך געפרעגט וואס איך זאג, האב איך געזאגט. איך האב געזאגט פאר די פאליס, יו וואנט טו נאו עקזעקטלי וואט העפענד? דיס איז וואט העפענד. ער האט אים געטראפן אין מקווה און ער האט אים גענומען אויף א רייד ערגעץ, הו נאוס און הו קעירס, נאר פארגעסן מיט צו נעמען זיינע וועש. איז ער געבליבן נאקעט. ער האט אים אראפגעווארפן ביי זיין הויז. דאס קינד איז צומישט, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. ער איז געגאנגען נעבעך אין מקווה, ווי איך האב ענק שוין געזאגט. די גמרא זאגט ס'איז דא דריי טירן פונעם גיהנום. איינס איז ביי מדבר, איינס איז ביי יבשה, איינס איז ביי ים, ביי ים איז א מקווה, דארט איז דער גרעסטער פתח פון גיהנום, אלע צרות קומען פון דארט, און דאס איז עס. יעצט אמאל פלעג איך ווערן, אוי מען האט געכאפט א אונגן, מען האט א ב ה, היינט זאג איך אך ברוך השם, ברוך השם, עס איז נאך צו מיין קרעדיט, ביקאוז אנטיל עץ גייט זיך נישט אויס לערנען צו פאלגן מענטשן וואס זיי פארשטייען דעם עסק בעסער ווי עץ, ביז דעמאלטס קענט עץ שפילן דאם און סטופיד, באט לוק וואטס העפענינג, דאס קינד גייט בלייבן א וועדזשטעבל פאר די רעסט אוו היז לייף, די מאמע וועט זיך פלאגן מיט אים דער טאטע וועט זיך פלאגן מיט אים ער וועט קיינמאל נארמאל נישט זיין ער וועט אנהייבן צו מאלעסטן אנדערע קיין נחת וועט מען פון אים נישט זען נישט וואס איך שעלט ענק איך זאג ענק וואטס גאנע בי סאו יו לייק איט דעט וועי גוד פאר יו לעידי האסט ארויסגעמופט דארטן אין טאמס ריווער יא האסט אלע תאוות עולם הזה דארט גאו סקרו יור סעלף מיט דיין מאן אינאיינעם וויאזוי האסטו געשיקט א קינד אין מקווה וויאזוי איז דיין זון אנגעקומען אין מקווה סאיז דאס איז וואס דא גייט פאר קיינער קערט נישט מען קערט נישט פאר גארנישט ענד אלל אוו א סאדען טוט זיך א גאנצע זאך. ווען די פאליס האט מיך אפגעקאלט האב איך געזאגט איי וואלד נעווער געט אינוואלווד ביקאוז דאס איז א פשיעה פון די עלטערן ס'איז א פשיעה זיי האבן דאס נישט געטארט צולאזן און ווילאנג עטס גייטס נישט נעמען קער פון ענקערע קינדער זאלן זיי אלע ווערן גערעיפט און מאלעסטעד און זאלן ווערן דראג עדיקטס און זאלן פייגערן איי דאונט קער ביקאוז איך בין נישט דא צו מאכן מירעקלס קיינער קען דאס נישט מאכן חוץ דער אייבערשטער נאר ער ער זאגט ווי היתכן איך האלט נישט ביים מאכן מירעקלס סאו וואס האט דאס קינד געטון אין מקווה ווער האט אים געשיקט אין מקווה ווער לאזט א קינד גיין אין מקווה אליינס איך איך האב צוזאמגעשטעלט דעם גאנצן פאזל וואס דא איז געשען, דיס איז עקזעקטלי וואט מאסט העוו העפענד, ענד איף יו פיפל דאנט וואטש יור טשילדרען, זאגט שוין דוד המלך, אם השם לא ישמור עיר שוא שקד שומר, איף יור נאט גאנע וואטש יור טשילדרען, דער אייבערשטער וועט זיי זיכער נישט וואטשן, סאו האסטו באצאלט גרויס געלט פאר א הויז, א האלבן מיליאן דאלער, וואוינסט מיט א גארטן, וויאזוי איז געקומען איינער און גענומען דארט דאס קינד, יעצט אין טאמס ריווער איז דא די בעסערע מענטשן, די בעסערע כ'מיין די חסידישע וואס. זיי האבן נאך נישט אנגענומען אז ס'איז דא א גאט אויף די וועלט, ס'איז דא אסאך דארטן, איך קען אסאך, ווייל ווען מ'האט אנגעהויבן צו מופן האב איך אויך געזוכט צו מופן, כ'האב געזען דאס איז נישט די ענווייראמענט מיט וועם איך וויל זיין, כ'זאג נישט אז יעדער איז דארט אזוי, ס'איז דארט דא אפאר חסידישע שילן און ס'איז גוט, ס'איז א מחיה, ס'איז געווען איינער וואס האט געפייגערט יאר צוריק צו ווען סטרולאוויטש, דער סאן אוו א ביטש האט געמאכט א מקווה און האט אויסגעשטעלט א צעטל ס'איז אפן טווענטי פאר אווערס יעדער קען קומען, דאס האט מען געמעגט צולאזן, איך האב דעמאלטס געשריגן מ'טאר נישט, אזוי ווי ער האט דאך געלט. כ'ווייס ער האט געשפילט א ראלע אז ער האט געלט, איך בין נאך נישט זיכער וויפיל ער האט געהאט, ער איז געווען אזוי גרויס אז די גאווערמענט פון ווין האט נאכגעדרוקט זיינע באנק נאטן מיט זיינע סטעמפס, און ביי אונז איז עס א גאנצער גליק, עס איז ארויס געקומען א חיה פון די תפיסה, ער האט אפגע'גנב'עט און אפגע'גזל'ט, און מען האט געמאכט אזא גאנצע צערעמאניע פון אים, דער ליבאוויטשער, איך וויל דיר עפעס זאגן, דו האלטסט אז ער האט געטון זאכן קעגן דעם געזעץ? דאס ביסטו מודה? יא. אקעי, דו האלטסט נאר אז אזוי ווי ער איז א איד האט מען אים געדארפט געבן נאר איין יאר שטאט צו פופציג יאר צו דרייסיג יאר? איך האב מיך נישט געקריגט מיט דעם פראף, איך וויל נאר איין זאך פרעגן, דו האלטסט אז אויף כשרות איז ער יא געווען באגלייבט? דעטס אלל יו שוד ענסער מי. ווייל אהרן וויינשטאק פלעגט האבן אן אוטלעט ווי ער האט געקויפט פאר הונדערטער טויזענטער דאלער טשיקנס טרייפע, ער האט געהאנדלט מיט טרייפעס אויך, עס האבן מיר פארציילט שוחטים, און די אלע וואס זיי האנדלען, בשעת אז דו ביסט שוין עניוועי דארטן, כאפ אריין אפאר טרייפענע בהמות אויך, און אפאר טאן פלייש, דאס רייצט. ס'איז דא אזוי אז די האסט נישט קיין השגה, סא וואס גייט יעצט דא א מעשה, מען האט געכאפט א יינגל מען האט אים אבדאקטעט נאקעטערהייט, איט דאזענט סאונד קאושער, און באמת אמאל פלעג איך מיך אריין לאזען גיין טוהן, היינט זאג איך יענעם ליסען ער האט עלטערן זאלן זיי גיין צו די פאליס זיי ווילן וויסן ווי צו גיין די פאליס צו זאגן, איך האב נאר געוואלט דורך פירן אז ס'איז דא זנות און אז ס'איז דא רבנים ימח שמם וזכרם און זיי זעהן אז ס'זאל ווייטער אנהאלטן, און ס'איז געווען די פרשה מיט דעם קינד וואס מען האט אבדאקטעט פורים אין באבוב. הער איך ער האט א רייכן אנקל און ער האט אפגעקאלט באבוב אז ער איז מסכים צו געבן גרויס געלט מען זאל אים באפרייען האט באבוב געזאגט איך קען נישט איך האב נישט געכאפט ס'האט אים געכאפט די פאליס גיי רעד צו די פאליס ווייל באבוב האט דאך א היסטערי זיי האבן דאך אזוי געטוהן אין קעמפ פאר יאר צו פאר צוויי יאר ס'אריינגעקומען דער וואס האט דעליווערט די גוטע סחורה פאטעיטא סאלעטס מיט די אלע גוטע זאכן און ער האט געוויסט ווי צו גיין צו א בחור'ס צימער און דארט גיין צוואנציג מינוט האט אים גערעיפט און ס'איז אלעס אויף ווידיאו דער מנהל האט פילט אז ס'איז א מורא'דיגער בזיון פאר באבוב האט ער געזאגט אל יעלה איך ווינטש דעם מנהל ער זאל האבן אלע קינדער מיט אייניקלעך זאל מען מאלעסטן זאלן נישט האבן פון זיי קיין אידיש נחת. פארשטייסט? אונזערע קינדער זענען ביי זיי גארנישט ווערט, ס'איז לא נחשב לכלום. און דאס האב איך אים אייגנטליך געזאגט. זיי האבן געטענה'ט אז איך וויל צונעמען דאס געלט וואס נישט מער אז א פיפי גנב'עט ביי מענטשן און איך שטופ מיר אריין די נאז. האב איך זיי געזאגט אזוי הערטס מיך אויס איך דארף נישט ענקער געלט איך וויל די קאמיוניטי זאל וויסן וואסערע רשעים עטס זענט. יעצט נאכדעם אויב די קאמיוניטי וויל גיין ענקער וועג קען איך אויך גארנישט טון אבער איך זעה די וועלט וויל נישט גיין ענקער וועג דאס איז געווען די שיטה רבינו יואל מנהר וואס איז שוין לאנג נישט דא טאר נישט אויסזאגן מעג יא אויסזאגן בהמות וואס איר זענט מען מוז אויסזאגן נאר גארנישט פארטס ווייטער ענקער וועג אבער עס קומט אזא פאל קומט מען צו מיר איך זאל העלפן זאג איך ניין גאו סקרו יורסעלפס גייט צו מתתיהו סאלאמאן דעם אפגעפליקטן בהמה זאגן זיי ער איז שוין נישט ביי זיך זאג איך ער איז קיינמאל נישט געווען ביי זיך. כש דא אין ליבאוויטש רופט מען א דאגי קאטלער ווייל רבי אהרן קאטלער האט געוואלט צושטערן די ליבאוויטשער רבי ר' יוסף יצחק נישט רבי מנחם מענדל ער האט געהאלטן אז אויב יו"ד בשבט איז ראש השנה זאל מען מאכן א לוח יו"ד בשבט און ער האט אסאך משוגעת'ן אין קאפ איז געקומען רבי אהרן און האט אים צושטערט ער האט עס מורא'דיג פארדאמט אזוי ווי רבי אהרן איז געווען שטערקער דעמאלטס ווייל ער איז געווען מער א היימישער מענטש מער א היימישער פוסק איז בטל געווארן די גזירה און נישט וואלט מען אונז נאך געבלאזן שופר יו"ד שבט, כאטש משה בער בעק איז געשטארבן איין טאג פריער, נישט וואלט געווען די יארצייט דעמאלטס ווען די מדינה פייערט זייער יום טוב, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. יעצט רבי אהרן האט איבערגעלאזט אן אייניקל וואס הייסט אויך אהרן ענד הי'ז וואריד פאר די מאני, ער האט מיטן באשעפער גארנישט, דעטס איט, געלט און געלט און מ'כאפט נאך פראגרעמס און נאך געלט, און איך האב דעמאלטס געשריגן די אלע אידן וואס מופן אויף לעיקוואוד זאלן זיי וויסן זענען אונטערגעווארפן אונטער דעם ליטווישיזם וואס דאס איז גארנישט ווערד, ס'האט אומגעברענגט אידישקייט אלע יארן, איך האב יעדן געבעטן פארצושטעלן. נא דו וועסט מאכן דיר אליינס. גייטס יעצט אויף טאמס ריווער. יעצט האט עטס א גוטן דורכפאל. עס טוט זיך נישט איין מעשה אן א איד. ס'איז קיין אנדער תורה. ווען סאקמער וואלט געווען אין די צייט פון די סנהדרין זיי וואלטן געהארגעט א מענטש וואלטן זיי געהארגעט דעם בית דין די זיבעציג זקנים. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, די קינדער פארן ארום אן העלמעטס, ס'איז קעגן דעם געזעץ, א קינד העט אראפפאלן זיך צוברעכן דעם קאפ העט יעדער שעלטן דעם אייבערשטן, שעלט זיך אליינס, טו דעס נישט צולאזן. אבער טאמער איך וועל רופן די פאליס און זאגן אז מ'זאל דא אבאכט געבן, הייבט מען אן איי מוסר מוסר, יו נאו וואט, זאל דיין קינד געהארגעט ווערן, און דו'סט גיין צו די לוויה, דעטס איט, וועט נישט זיין קיין מוסר. אה, כ'האב פארגעסן צו זאגן חס ושלום חס ושלום, ס'איז געווען דער גערער רעבע, פריעריגער, פנחס מנחם, איינער האט אים גערופן ביים נאמען פנחס מנחם, זאגט ער אוי רעבע אנטשולדיגט אנטשולדיגט, ווען ער איז געווארן רעבע, רעבע אנטשולדיגט, זאגט ער ביסט אנטשולדיגט, אבער ס'איז גארנישט, זאג ברוך הוא ברוך שמו, דאס הייסט כ'האב פארגעסן צו זאגן אז ער גייט געהארגעט ווערן, חס ושלום חס ושלום, גייטס אלע אין דר'ערד די אונגערישע בהמות, מען זאגט ענק גארנישט, קאסט צוועלף דאלער א העלמעט, ס'איז אפילו געווען פאר א יאר צו פאר צוויי יאר, איינער האט געטיילט אומזינסט פאר די קינדער העלמעטס, איך וויל עס נאר נישט טוהן ווייל באלד מען וועט זאגן כ'האב געטאטשט דאס קינד ביים פיפי, איך קען דיך איר זענט דאך אזאלעכע רשעים, איך זאג דיר עס האט איינער געזאגט דאס בעסטע ווארט, כ'בין נישט אזוי ברוגז אויף היטלער'ן אויף די אידן וואס ער האט געהארגעט, ווי איך בין ברוגז אויפ'ן וועם ער האט איבערגעלאזט, און נאך א זאך צום סוף גייט זיין אז דאס איז די נאמנות אויכעט, קינד וועט אריינפארן אין.

בחסדי השם סיקסטי יערס לעיטער, סעווענטי יערס לעיטער, די וועלט פון תורה און חסידות האט זיך אויפגעבויט, טענק גאד די ישיבות אר פול, האו דו ווי סעי טענק יו טו השם פאר דיס הצלחה, ביי לוקינג עט עווערי בחור, שבע חקירות, שבע בדיקות, שבע נקיים, מען זיצט יארן מיינט טו בי בודק און חוקר, ענד איף איי פיינד עפעס א פסול, אה וואו, אוט.

יו נאו, נאו איים סטארטינג טו אנדערסטענד וויי עוורי מלמד און עוורי מגיד שיעור העד די חוצפה טו טאטש די בויז, ביקאוז די סעד כשם שנכנס לברית, ווי אנזיפעד יו, ווי טוק אוט די ברית, כן יכנס לתורה, דעטס האו יו גאו אינטו די ישיבה, נעקעד, אוי אוי אוי דיס איז סאו ביוטיפול, היהיהיהיהי אוי דאס איז ביוטיפול. א גוטן און א פרייליכן שבת.